אז מ'האט געקויפט דעם וויקטעם. זיי גייען ארום רעדן, דער טויבנפעלד איז געווען אויף א חתונה אין אנטווערפן אויף א קרובה אפאר חדשים צוריק, און זיי האלטן אין איין זאגן יא זיי נעמען געלט, ס'איז נישט אמת, אויב איינער נעמט דא געלט איז עס די די עי מיטן גאנצן לאו סיסטעם, ווייל דער וויקטעם און די טאטע נעמט נישט קיין געלט, כ'האב מיט אים גערעדט נעכטן, און ער איז ברוגז געווען אז איך רעד אזוי ניבול פה. זיין זון איז אינגאנצן צעווייטיגט און ס'איז ס'איז נישט צום גלייבן. ער וועט נעמען געלט, ער האלט נישט ביי דעם, ער מוז אים זעהן אין דזשעיל. און צוביסלעך, ס'פארט א באן, מ'האפט אז מיט די צייט, ס'איז דא אלעגעישאנס אז דער רבי האט געזעהן בשעת דער שייגעץ, דער גבאי דעם רעבנס, הערשל ברייער האט אפגעטוהן מעשה נבלה, איז דא אלעגעישאנס אז דער רבי איז דארט געזעסן דעמאלטס אין צימער און ער האט עס צוגעקוקט ולא אמר להם ולא מידי. און ער האט גארנישט געזאגט. סאו איט דאזענט סאונד טו בי טו קאושער די האול סטארי, אבער היינט גלייבט מען אלעס. היינט ווען מ'זאגט אז די רבי האט אליין געטון גלייבט מען אויך ווייל די רבי האט א היסטערי. אין צעהלים האט די רבי א היסטערי. צוויי מענטשן האבן מיר פארציילט, זייער טאטע איז אריין צו רבי יעקב יוסף און געזאגט אז די רבי האט געפאטשקעט זיינס א קינד ס'הייסט. צוויי האבן עקסטערע פארציילט, און די רבי פאר בושה האט זיך אויפגעהויבן ער האט געבויט א שטעטל, געהאלטן אז אזוי האט מען פארגעסן, ס'איז גוט, ס'איז נישט וויכטיג, למעשה לאמיר זעהן נראה איך יפול דבר, אבער זיי פרובירן יעצט מיט אלע כוחות אז מ'זאל דאס אלעס פארשווייגן, נאך האט מען פרובירט רב באדענהיימער'ס. בית מקרא איז דער פרינציפעל אסאך יארן בית מקרא פרובירט מען עס אויך צו פארשווייגן נו עמער זעהן קודם וועט זיין א מלחמה זיין א גרויסע מלחמה און נאכדעם עמער זעהן ווער ס'וועט געווינען ווייל איך זעה אז דער די עי האט שוין היינט מורא ער איז שוין זייער זייער קאלט געווארן פון די געהעלפעכצער, הי דאזענט לייק דיס ענימאר שוין, דאס איז נאר געווען דער צולייג וואס איך וויל מ'זאל וויסן ווייל זיי לאזן ארויס שמות הנרדף. ס'באלד אזוי אמת דאס וואס פייביש האט געוואלט ארויסלאזן אז איך האב אפאר שיקסעס אין אוקריינע. די זעלבע זאך, איר ווייסט, מען שלאגט זיך, מען שלאגט זיך נישט מיט יושר, מען שלאגט זיך סתם, אה, די, די, די, יא, יא. און וועגן דעם זעהט עטס אזוי אויס. יעצט איך הער אז פייביש האט שוין נישט די תלמוד תורה מיט מיידל סקול, אבער איך הער ער געט נאך צו עסן, ס'קומט יאהרצייטן, איך האב דען געוואלט זאגן זיין קיך איז נבילה וטריפה, טארסט דארט נישט טרינקען א גלעזל קאלט וואסער. ער איז נישט באגלייבט אויף הכשר, צו דער ווירצבערג איז א משגיח האט מיר פארציילט אלעס וואס דארט איז פארגעגאנגען, דער מענטש איז א לאו לייף א גארנישט. סא קודם האב איך געוואלט זאגן אז אמאל רעדט מען א סאבדזשעקט וואס עה צו יא נושא חן צו נישט, און אמאל מאכט מען זיך נישט וויסענדיג, אמאל רעדט מען פון א סאבדזשעקט וואס ס'עפענט א קען אוו ווארמס, כ'האב גערעדט וועגן די קעמפס מיט די אינפערמעריס, דארטן די די קינדערלעך גייען אריין און זענען נישט געזונט, מען דארף האבן א רעדזשיסטערד נורס, כדומה וכדומה. איך האב אליין נישט געוואוסט וואסער א קען אוו ווארמס כ'האב געעפנט מיט דעם, רבותי איך וויל ענק זאגן די טעלעפאן איז נאן סטאפ, כ'בין געווען א אבל נאך און געזעסן שבעה נאך מיין טאטן הריני כפרת משכבו, ס'האט נישט אויפגעהערט די טעלעפאן צו קלינגען, בקיצור די מעשיות זענען ממש כלחוך השור. עשיר'יג א סעודה. קודם כל, איז דא אסאך מאל וואס די נורס אליינס איז פרעגנענט, זי איז אינעם אכטן אדער אינעם ניינטן חודש, זי האט מורא אז זי זאל נישט זיך אויפשטעלן ווייל מען נישט קען זי מפיל זיין, און זי נעמט קער פון אמאל פון טויזענט, אמאל פון צוויי טויזענט, אמאל פון דריי טויזענט מיידלעך, און ווען זי זעט א קינד קומט אריין און איז נאכנישט צאמגעפאלן, קלערט זי, אה דאס איז גארנישט, זיי רופן די סאונד, זיי בענקען זיך די קינדער, גייען זיי צום. דאקטער, איך געדענק ווען איך בין געווען אין סאטמארער קעמפ איז אויך געווען אסאך קינדער וואס האבן זיך זייער געבענקט, איז געווען ליבעלע וויינגארטן איז געווען דארטן די נורס, זי פלעגט אונז געבן מעדעצינען די גאנצע צייט, שפעטער האבן אונזערע עלטערן געפרעגט וואסער א מעדעצינען האסטו געגעבן פאר אונזערע קינדער, האט זי ארויסגענומען, ס'איז געווען דארטן די. אספירין קענדיס. בלום האט די קענדיס, עס קומט אזא צוואנציג דרייסיג שטיק אין א רעפער, ס'איז רינדיגע קענדיס, ס'איז א מחיה, און ווי מער זי האט געגעבן אלס מער איז מען געגאנגען. סאו סאמטיימס די נורסעס רעדן זיך איין ס'גארנישט, אסאך מאל איז דא קינדער וואס זענען. מאנגאלויד אסאך מאנגאלויד קינדער קענען האבן א לאך אין הארץ. די מינדעסטע זאך מוז מען לויפן אין שפיטאל, אסאך מאל איז מען נישט אוועילעבל צו לויפן אין שפיטאל ביקאוז נאובאדי גיווס א פלייאינג הוט פאר יענעמס א קינד, קיינער האט נישט קיין פלייאינג הוט פאר די אייגענע קינדער, סאו לאט מען יענעם דא ס'איז גוט ס'עט שוין זיין גוט ס'עט אהער ס'עט אהין, איז ס'איז א מורא'דיגער חורבן דאס אז א פרוי איז פרעגנענט. טאר מען זי נישט נוצן, א עלטערע פרוי טאר מען אויך נישט נוצן ווייל זי האט שוין נישט מער די יונגע בלוט, נאכדעם איז דא אזוי, ס'איז דא איין קעמפ וואס זי קריגט אירע מעדעצינען פון קרית יואל, דארט איז דא צוויי פארמעסיס, א גרויסע מיט א קליינע, די גרויסע זוכט נישט די ביזנעס צו לויפן טראגן מעדיקעישאנס, די קליינע זוכט עס יא, איז אמאל אז די דעליווערי איז שוין ארויס געגאנגען און א מיידל דארף האבן אן עמורדזשענסי אזא עפעס א מעדיקעישאן, איז אזוי ווי מ'וועט נישט גיין שיקן א ספעשל.

איז למעשה כ'האב באקומען זייער אסאך טעלעפאן קאלס אז דער ענין פון די מעדיקעל טריטמענט פון די קעמפס פאר יונגלעך און פאר מיידלעך איז מורא'דיג שטארק נעגלעקטעד, ס'איז א שאנדע וויאזוי מ'פירט זיך אויף מיט די דאגיס, ס'איז נישט קיין אידישע קינדער, ס'איז בעיסיקלי דאגיס, אזוי טריט מען זיי אנפארטשענעטלי, און כ'געדענק אמאל האט זיך חזקי ראזענבערג אויפגעטון, א זכר צדיק לברכה, זיך אויפגעטון אמאל אז. זיי האבן אפילו נישט קיין לייסענסד נורס, מען ארבעט עפעס אויף זיין לייסענס צו וואס עפעס האט ער זיך אויפגעטון, און די גאנצע לייסענס איז גאר פאלש געווען אויכעט, איר פארשטייט וואס דא טוט זיך, סאו בעיסיקלי אונזערע קינדער זענען די דאגיס פאר די קעמפס, אונז זעמיר געווען די ערשטע דאגיס, מען האט זיך אויף אונז אסאך געלערנט, יעדער משוגענער רעבע וואס איז געווען א היטלער געליטענער האט זיך אויף אונז אויסגעלערנט צו זיין א רעבע, יעצט לערנט מען זיך אויס ווייטער אויף די קינדער אין מעדיקעל פיעלד. יעצט ס'איז דא גרויסע דראג סטארס אין מאנטיסעלא און איבעראל, מען דארף מאכן מיט א לאקעל דראג סטאר א קאנטרעקט, און מען דארף מאכן זיכער אז מען קען נעמען א מעסענדזשער און צושיקן און אויפפיקן אלע עמורדזשענסי מעדיקעישאנס, ס'הייסט דער פארמעסי, דער קליינער פארמעסי פון קרית יואל העט מאכן אפאר טאלער, און דערווייל איז דיין קינד אין דזשעפערדי, נאכדעם דארף מען וויסן נאך א זאך, טאמער מאכט זיך א פראבלעם מיט א קינד דארף מען גראד קאלן די עלטערן, ווייל געווענטליך ארבעט אזוי, די. קעמפ פירערס האלט נישט ביים זיצן מיט יענעם א גאנצע נאכט אין א האספיטעל, און אפילו מען ברויך אים אריינפירן לאזט אים דארטן אליינס ווי א ווי א דאגי, איך האב דאך שוין געזאגט דאגיס איז נישט מער קיין קינדער אין קעמפס, ס'איז דאגיס, לאזן זיי אמאל די דאגי אליינס אין האספיטעל, דארף גראד זאגן פאר די עלטערן, ר' יודל זכר צדיק וקדוש לברכה האט געהאט א מנהג ער האט נישט אויסגעזאגט ער האט געמאכט אלעס שטיל מען זאל נישט וויסן, ס'איז געווען אמאל א צייט וואס די קינדער זענען ס'איז געווען ממש אן עפידעמיע. באט הי דידנט קעיר, דאס איז דער אלטער אזיאטישער מארמאראשער פרימיטיווער וועג. איך וויל ענק זאגן, ענקערע קינדער זענען א גרויסע סכנה, פאר עטס שרייבטס איין די קינדער, פרעגטס וויאזוי גייט צו די מעדיקעל פיעלד, פרעג אויס אזוי, און טאמער דאס קינד קאמפלעינט, און טאמער קאמפלעינט ער נאכאמאל, און ווער הערט אויס די קאמפלעינט? שרייבט מען אראפ דעם קאמפלעינט? ס'איז בכלל נישט דא ווער ס'זאל עס אראפשרייבן, דערווייל וועט עטס וויסן אז.

ס'איז טויט דאך אין בעט אדער אין האספיטל, סא האו דו יו אפען א קעמפ לייק דיס, דאס הייסט א געהעריגע דיסעביליטי, נאר ביי אונז לאזט מען אלעס צו, פארוואס? ווייל ס'איז יענעמ'ס קינדער, וואט א שעים, כ'האב נישט געוויסט, כ'האב געעפענט א קען אוו ווארמס, כ'האב גערעדט סתם אז מ'דארף זעהן אז מ'זאל שיקן די קינדער מיט די ריכטיגע מעדיקעישאנס און די קינדער זאלן עס נעמען, דערווייל זאגט מיר איינער, דאס איז דיין פראבלעם, דו ווייסט נישט וואס גייט פאר, גייט פאר אז די קינדער האבן בכלל נישט קיין מעדיקעל אויפזיכט. אויף זיי? גארנישט! ענד נאובאדי ריעלי קעירס. וויל דיך פרעגן, דוד ראזנבערג צו וויגי ראזנבערג וואס אלע מיידלעך רופן אים ביי נאמען, און ער רופט זיי ביי נאמען, די אלע העט הארן אז דיין קינד וועט שטארבן? נע, טינק טווייס. סאו איך וויל פרעגן דעם אמת, מ'האט געהערט ס'איז פארלוירן געווארן א קינד צוויי טאג צוריק צו דיינעם שוין געהארט אפילו? נע, מ'האט עס אפילו נישט עדווערטייזט שוין. ס'האט שוין קיינעם נישט געהארט, ווייל מ'ווייסט אזוי, אדער האט מען אבדאקטעד דאס קינד צו מאכן מיט אים סעקשועל אביוז, אדער האט די מאמע נישט אינטערעסירט זיך אויפן קינד, ס'אינטערעסירט דאך אונז אויך נישט, די מאמע, די אייגענע מאמע האט ערשט איינגעגעבן שטאטס פירע אז די קינד איז נישט אהיימגעקומען, האט ערשט איינגעגעבן זעקס דרייסיג, ווערי נייס, א צודרייטע מאמע, זעט אויס מ'האט שוין דא היינט אזויפיל קינדער אז א קינד איז אזוי ווי א טשיקן, עניוועי, רבותי, מ'דארף וואטשן אז די קינדער זאלן זיין סעיף זומער. יעצט וויל איך ענק זאגן נאך זייער א וויכטיגע זאך, ס'איז דא אין א גוי'אישע שטאט אין מאלאגא איז געווען אן ערדציטערניש, האבן זיי געזאגט די גוים דארט וואס זיי זיצן אין כנסת, האבן זיי געזאגט אז דאס האט צו טון ווייל ס'איז דא נוד בעדינג, ס'איז דא ביטשעס ווי מען גייט זיך באדן נאקעט, דער גוי פארשטייט עס שוין. און דא ביי אונז פארשטייט מען עס נישט, יעצט דער גוי דא בין איך נישט אינטערעסירט ער זאל פארשטיין, דאס איז נישט מיין פראבלעם, מיין פראבלעם איז אז די אלע חברה, אז א דוב הייקינד האט געוועלט און געוואוט אז טאמער איז דא א א זכר האט חתונה מיט א זכר און א נקבה אדער א נקבה מיט א נקבה קענען זיי ליגעל אדאפטן א קינד פארוואס נישט סאיז דאך א ליגעל מערידזש וואר דאס איז וואס מיך הארט מוראדיג און דער גוי פארשטייט שוין בעסער ווי אונז. יעצט יעדער האט געליינט ס'איז געווען א פריזן עסקעיפ, פריזנערס זענען אנטלאפן, איז וויל איך ענק זאגן, איך בין אמאל געווען א פעדערל טשאפלען, א וואלענטערי פאר געווען איינער אין תפיסה אין באטלער נארט קעראליינע, איך וויל נישט זאגן ווער ס'איז געווען ווייל ס'איז שוין היסטערי, איך בין אראפגעפארן יעדע וואך אלץ טשאפלען האב איך געקענט אריינברענגען א גאנצן בעג מילכיגס, א גאנצן בעג פליישיגס, דאס האט מיך געשיקט די טאהשער רבי, איך וואלט קיינמאל נישט גענומען אזא ארבעט, אבער ער האט נישט באצאלט אויך נישט, ס'איז געווען ווי מ'זאגט א טובה צו טון פאר א קרוק וואס האט זיך געדרייט ביינעם. יעצט עט די ענד אוו די דעי געדענק איך איינמאל האט ער מיר געזאגט איך זאל פרעגן דעם רעבן רעבע ויחון, איך האב נישט געוואוסט וואס דאס מיינט אבער ער האט מיר געזאגט פרעג דאס דעם רעבן, איך האב עס געפרעגט דעם טאהשער רעבן האט ער אויפגעשפרינגען זאגט ער חלילה חלילה די אמעריקאנער האבן גרויסע הענט זיי רינגלען ארום די וועלט מיט זייערע הענט. פרעג איך דעם רעבן, רעבע וואס איז דאס וואס שפרינגט די רעבע אזוי, כ'האב קיינמאל נישט געהערט דעם ווארט ויחון, זאגט די רעבע נאך ויחון שטייט פליטתינו. איז אין די אלטער היים האבן די פארברעכער געהאט אזא קאוד, א סיקרעט קאוד, אז זיי האבן געזאגט ויחון האט געמיינט מען זאל אנטלויפן, פרעג איך דעם רעבן און וויאזוי קען ער דארט אנטלויפן ס'איז דאך מיין ס'איז דאך א מעקסימום סעקיוריטי, די רעבע האט געזאגט אז ס'איז דא מאפיא דארטן, מ'באצאלט פאר דעם געלט.
און פאר א געוויסע פרייז, איך געדענק נישט וויפיל ער האט דעמאלטס געזאגט, זיי עפענען אויף לעכער, די פאליס לאזן עס, דאס איז א גענג, אזוי זעט אויס גאנץ אמעריקע, אמעריקע האט נישט קיין לאו סיסטעם, זיי שפילן לאו סיסטעם אזוי ווי איינער שפילט מאנאפאלי, זיי שפילן אז זיי האבן א די עי'ס אפיס, מען לאט מאלעסטן קינדער, מען לאט טוהן וואס מען וויל, און די געלט מיט די וואוטס פירן דאס לאנד אינעם פריזן מעקסימום סעקיוריטי אויב דו האסט די ריכטיגע אמאונט אוו מאני צו באצאלן פאר די מאפיא קענסטו גיין זיי עפענען זיי שניידן דיר אויף א טיר זיי זאגן יענער האט עס אויפגעמאכט עס איז אינסייד אלעס איז אנבעליוועבל סאו וועגן דעם זאג איך יעדן איינעם מען זאל זייער וואטשן זיך און די קינדער איך האב ארויפגעלייגט אויף מיין בלאג א מורא'דיגע שיינע פיקטשער פון א מענטש ווער דער מענטש ער איז א. ער מאכט ווידיאוס, פילם, אזאלכע זאכן. האט ער דארטן, ער וויל ווייזן ווי גרינג ס'איז צו כאפן א קינד און מאכן מיטן זנות, א מורא'דיגע ווידיאו, ער האט עטליכענע ווידיאוס, איז למעשה ווען מען לערנט א קינד לאז נישט קיינער זאל דיך נעמען, קיינער זאל דיך נישט טאטשן, מיט די אלע ניין יארדס און מען לערנט דאס פאר א קינד, למעשה, כ'על ענק זאגן וואס דא פעלט, א מורא'דיגע זאך וואס. עטס דארפטס פארשטיין, ווען מען לערנט א פייערלעשער וויאזוי מען לויפט אראפ די פאול און וויאזוי מען גייט ארויף אויפן טראק, מען זאגט אים אין טיערי אזוי דארף עס זיין, אבער נאכדעם דארף זיין דער נעשה, דער נשמע איז דא, דער נעשה דארף אויך זיין, דאס טייטש אזוי, ער דארף זיך ארויסשטעלן, און ער דארף, ווי מען זאגט, מאכן פרעקטיס, א חודש, צוויי, א יאר, צוויי, דריי. יעצט, ער ווייזט דארט א מורא'דיגע זאך. ער זאגט ער האט געקויפט געדינגען אן אייז קרים טראק און ער האט געוואלט ווייזן ווי גרינג ס'איז צו כאפן קינדער און ס'איז געווען ברשות פון זייערע עלטערן וואס האבן געוואטשט אין פארק גייט ער צו צו א קינד און א קינד קומט צו צום טראק איי וואנא ביי א אייז קרים און זאגט ער יו וואנא העוו דער איז א ספעשל קיינד אוו אייז קרים באט ס'איז נישט דא איך האב דאך נישט גענוג קיין געלט זאגט ער גאו אין אינטו דע טראק יו קען טעיק איט יור סעלף יור סאטש א נייס קיד צוויי יונגלעך.

און ס'איז געווען יונגע מיידלעך פון אפשר זיבן אכט יאר, סאו למעשה וויל איך ענק זאגן, ס'פארט ארום אין בארא פארק אויך אן אייזקרים טראק, ס'איז ע ע וואס דארף איך ענק מסביר זיין, איך דארף דאך ענק זאגן וואס ס'גייט פאר אין די קאנטריס, ס'דא גראסערי סטארס מען רופט אריין די מיידלעך אין די וועג, דו לערנסט איר אויס אז ווען איינער וויל מיט דיר רעדן זאלסטו נישט רעדן, אבער דו כאפסט נישט, דו לערנסט איר נישט אויס, ווען איינער וויל דיר געבן גודי גודי גודיס, אונז ווילן דיר געבן אייזקרים צו לעקן, איך מיין, לאמיר זיך דערמאנען, עטס געדענקטס וואס אן אייזקרים האט געמיינט ביי אונז, אין אזא קאון איז עס געקומען, נאכדערצו ווען מ'איז געווען וואויל האט מען געגעבן א שוגער קאון, און ס'איז געווען געמיקסט ווענילע מיט טשאקלעד, ס'איז געווען אזוי טעמפטינג אז יעדעס מיידל צו יעדער בחור, א יונגער בחור דער איז, מען זאגט פאר די בר מצוה, ער וועט זיך אראפציען די הויזן, וועט דיך לאזן טון וואס דו ווילסט, ער כאפט דאך נישט וואס דו טוסט מיטן. ס'איז דא צוויי נקודות, קודם דארף מען מער אויסלערנען דאס קינד וואס דאס הייסט השחתה ביד, מעסטערבעיטן, טאטשן, שפילן זיך, סאקן, די אלע זאכן, דו זאלסט אים נישט אויססאקן, ער זאל דיך נישט אויססאקן, די אלע זאכן מוז מען לערנען זייער גרעפיק, זאלסט נישט לאזן זיי אריין שטופן אין די ביהיינד, נאכדעם דארף מען לערנען נאך א זאך, נישט נאר אויב ער בעט דיך סתם אזוי, נאר אפילו ער אפערט דיר גודי גודיס, עטס געדענקט איך האב ענק אייביג געזאגט ווען ווען א פרוי דארף צינדן לעכט און זי דארף האבן וויין אויף שבת מיט חלה, און זי האט אבער נישט גענוג נאש פאר די קינדער אויף שבת, זאל זי נישט צינדן קיין לעכט, זאל נישט קויפן קיין וויין, זאל אפילו נישט קויפן קיין פיש, זי זאל עסן הארטע חלה, און זי זאל מאכן זיכער די קינדער האבן גאדיס, ווייל מיט דעם וואס מען טוט באצוימען די קינדער אז זאלן נישט האבן גאדיס, אדער ווייל מען האט נישט קיין געלט, אדער ס'דא פרויען וואס זענען אין די שיטה אז מען דארף זיין אן אכזר צו קינדער, איז די זאכן מאכן אז די קינדער ברויכן זייער שטארק האבן, טשעפען זיי זיך צו צו אביסל א עלטערע יונגל וואס ער האט די אלע זאכן, און נאכדעם דער עלטערע יונגל טוט מיט אים כל דבר אסור. סאו עט די ענד אוו די דעי יור דזשעפערדייזינג די סעיפטי פון דיין קינד און יו דאונט איווען ריעלייז איט האו מאטש יור דזשעפערדייזינג היז סעיפטי און איך האב דאס אלעס געזאגט פאר ענק אלע יארן און יעצט ווייזט ער אז אין אן אייז קרים טראק האט ער געכאפט פון זיבן קעיסעס און ווייניגער ווי צען מינוט האט ער געכאפט צוועלף סעטס קינדער זיי זענען אלע געגאנגען פער צוויי זיי האבן נישט קיין מורא געהאט א דאבל קינדער ער האט אויך נישט קיין מורא געהאט ער האט זיי אריינגעלורט אין די טראק און למעשה אחוץ צוויי מיידלעך האבן אים אפגעזאגט באט אדער דען דעט, העי! איטס אנבעליוועבל! סאו רבותי, מען דארף נאך לערנען, וויאזוי שטייט הפוך בה והפוך בה דכולא בה, נאך לערנען, נאך לערנען, נאך לערנען, ווייל אלעס ליגט אין דעם, דאס איז דער חינוך. יעצט איז דא נאך א זאך, ער האט די זעלבע ווידיאו וואס ער טוט די זעלבע זאך מיט די קינדער, נאר נישט ער געט זיי אייז קרים, ער גייט ארום מיט אזא דאגי, א קליינע דאגי, און קינדער האבן ליב צו פעטן דאגיס, נישט ביי אונז, מען רעדט ביי די גוים. און פאר לאזן פעטן די דאגי נעמט ער זיי אוועק פונעם פארק, די מאמעס זיצן דארטן, זיי האבן אנגעזאגט די קינדער נעווער איווען טאלק טו א סטרעינדזשער, ענד עט די ענד אוו די דעי לויפן זיי אוועק מיט א פרעמדן, ס'איז אנבעליוועבל, סאו יו העוו טו אנדערסטענד די ברעין אוו די טשיילד, די טשיילד הי לאווס טו לאוו, הי לאווס טו בי לאווד, און דא האט ער א דאגי וואס ער קען אים, א פעט וואס ער קען אים זאגט לאווען, ענד הי אלסא איז גאנע פיל דעט הי איז ביאינג לאווט ווייל יענער האט אים לאזן שפילן מיט די דאגי און ממילא איז עס א ביטער אומגליק סאו יו העוו טו קאנסידער אלל דיס טינגס ענד דאונט בי איזי. מיין נישט אז וואס איך זאג אייך איז מנוולות ווייל אפאר שקצים רבנים אזא שרול הגר המצרי מיט זיין ברודער האט עס מחליט געווען זיי זענען איך וויל אייך זאגן אין חינוך האבן זיי גאנץ שוואכע הייזער שרול הגר המצרי האט פון די שוואכסטע רבנישע הייזער ער איז במילא ער איז נישט אזא גרויסער בעל מחנך אז מען זאל אים טראסטן אין חינוך. יעצט האב איך עס ארויפגעלייגט אויף מיין בלאג ווייל רש"י זאגט דארטן ביי די קינדער פון אהרן זענען געשטארבן אחרי מות שני בני אהרן זאגט רש"י איין דאקטער האט געזאגט זאלסט נישט גיין שלאפן ווי ס'איז קאלט און אזוי ווייטער סא האט ער געזאגט כדרך שמת פלוני. דער צווייטער ווארענט אים מער ווי דער ערשטער. כ'וויל אז זאלסט קוקן אויף די ווידיאו. און מען קען אוועק שלעפן צענליגע קינדער, איז אנבעליוועבל, צענליגע קינדער וואס די מאמעס זענען דארט געזעסן אין פארק, און די מאמעס האבן געזאגט פאר יענעם, קענסט רואיג טרייען צו נעמען מיין קינד ווייל מיין קינד וועט נישט גיין, און די טעם פארוואס מיין קינד וועט נישט גיין איז, ווייל איך האב דאך אים אנגעזאגט, נעווער טו טאלק טו א סטרעינדזשער, און וואס איז געווען דער סוף? דער סוף איז געווען אז זיי זענען יא געגאנגען. יעצט, כ'האב ווען געוואלט זאגן, מיט דעם וואס מען לערנט מיט די קינדער טוט מען א גרויסע זאך, ווייל. ליידער ליידער עס שטייט אין על בי סי דאס איז די לאנדאן א גרויסע ניוזפעיפער און א טעלעוויזשן סטעישאן זאגט ער אז ס'איז ארויף געגאנגען טשיילד סעקשועל אביוז אין ענגלאנד מיט דרײַסיק פראצענט ס'איז געווארן דרײַ און דרײַסיק טויזנט און צוויי הונדערט און אַכט און דרײַסיק קעיסעס מער די יאר טווענטי פארטין וויפיל אין טווענטי טוירטין. די מאדזשאריטי פון די קעיסעס איז געווען פאר קינדער פון צוועלף ביז זעכצן יאר. יעצט, איינס פון פיר קעיסעס, דאס טייטש אַכט טויזנט צוויי הונדערט און צוויי און אַכציק קעיסעס, זענען געווען אין קינדער וואס זענען געווען יונגער פון עלף. א קינד וואס איז יונגער פון עלף, ער האט אינגאנצן נאכנישט קיין אחור, און דאס מיידל האט נאכנישט קיין דדים, אזאלעכע קינדער גייט מען כאפן און מען טשעפעט, איך ווייס נישט וואס דער משוגענער זעהט דארט און ער פילט דארט. יא, ס'איז אויך דא אן אינקריז די לעצטע זעקס יאר פון אַכט און דרײַסיק פראצענט, ס'הייסט דאס יאר איז עס אליינס ארויף מיט דרײַסיק פראצענט, און ס'איז דא אוועראל אין זעקס יאר טאטעל טוירטי עיט פערסענט, יעצט ס'איז דא דריי פערטל, סעווענטי פייוו פראצענט זענען גערלס און טווענטי פייוו פראצענט זענען בויס, סאו איף יו העוו גערלס. דארפסט עס וואטשן, יברכך ה' בממון וישמרך מן המזיקים, יברכך ה' בבנים וישמרך בבנות, זי דארף האבן אן עקסטערע שמירה, יעצט די גאווערמענט האט דארט געגעבן זיבן מיליאן שטערלינג מען זאל עס אביסל טרייען צו באקעמפן, ביי אונז האט די גאווערמענט אויך געגעבן נאר דוב הייקינד האט עס געגנבעט ער מיט דעם אנדערן דער פון מאנהעטן שעלדאן סילווער. און וועגן דעם וויל איך מסביר זיין, אהרן האט געמאכט יעצט א גרויסע אסיפה, וואו מ'האט צוזאמגענומען יעדן, מ'האט גערעדט פון חינוך, גראדע האבן זיי געמאכט די וואך ביי די מיידל סקול האבן זיי צוזאמגערופן אלע בחורים אין די אודיטאריום און מ'האט דארט אויך גערעדט, און דארט האט מען גערעדט אביסל מער קאנסטראקטיוו, אבער די איבעריגע באלאני וואס מ'האט געמאכט אין מאנרא די אסיפה, פון וואס רעדט מען וועגן אונטערוועש, ניין א אינטערנעט שטותים מיט נארישקייטן. דער גערער רבי האט אמאל געגעבן א הסכמה פאר א איד אויף א ספר, ס'איז נישט געשטאנען דארט גארנישט, זאגט ער אים לא יועיל לא יזיק, שאטן עט עס נישט, דאס זעלבע אויך, מען מאכט א גרויסע אסיפה, דאס איז גארנישט ווערט, לאמיר זאגן איינער קען דיסטרויען דעם גאנצן אינטערנעט, ס'איז נישט דא פאר די גוים אויך נישט, ענד נאו וואט, וואס גייסטו יעצט טון? דערציילט אן אקאונטענט קומט ארויף אויף יענע וועלט פרעגט אים דער אייבישטער דו האסט דאך געזוכט זיבן צענט א גאנצן טאג אין די לעדזשער דא האסטו דאך געדארפט קומען די זיבן צענט זאלסט נישט דארפן זוכן יעצט פרעגט אים דער אייבישטער איך האב דיך דאך געהאלטן דארטן אויף יענע וועלט זיבעציג יאר וואס האסטו געטון פאר מיר אויסער זוכן די פאר צענט ער קען דאך נישט זאגן ער דארף האבן די פאר צענט ווייל דער אייבישטער געט עס אים גראד רבותי נישט דער אינטערנעט האט אונז געהארגעט, אונז האט געהארגעט אז מ'האט ארויסגעווארפן קינדער נאכדעם וואס מען האט זיי מאלעסטעט, און מען האט זיי מאלעסטעט און נאך ארויסגעווארפן, און מען האט געטון מיט זיי כל דבר אסור, בערל אשכנזי האט נישט געוואלט די וויקטימס זאלן גענגען אפ, וועגן דעם האט ער זיי אלע ארויסגעווארפן? די זעלבע ברוך מרדכי מיט זיין זון, און איבעראל איז אזוי געווען, איר מיינט ערגעץ אנדערש איז בעסער געווען? יעצט איך וויל נאך א זאך זאגן, וואס געשעט ווען א פרוי גייט מיט א געהעריגן פאון, נישט א אינטערנעט פאון, אין די גאס אזוי חצופיש און אזוי פריצות'דיג, פארוואס רעדט מען נישט וועגן דעם?

כ'האב ענק שוין געזאגט די גאנצע צייט, איך בין אראפגעפארן, ס'האט מיך געקאסט געלט, כ'האב געזעהן ווי דוד שמידל גראבט אין א פלאץ וואס הייסט נשר, די זעלבע זאך. ס'איז אנפארטשענעטלי אז ליידער כולם סר יחדיו, קיינער פירט זיך היינט נישט על פי תורה, נישט ביי דין תורות, נישט ביי גארנישט. נישט אין שבת, פון שמירת שבת איז גארנישט, ס'איז גרויסע צרות, רבותי ס'איז צרות. יעצט איז דא אויך איינער וואס האט אריין געגעבן אז ער האט האט געהאט א נייפעל און מ'האט נישט געוואלט באגראבן זיין נייפעל און ס'האט איבער געדרייט די גאנצע שטאט, איך האב נישט ליב צו רעדן פון זאכן וואס איינער גיבט אריין אין צייטונג ווייל איך ווייס דאך נישט וואס ס'ליגט דער אמת, כ'האב געמאכט ריסערטש א וואך, חקירה. כ'בין געוואויר געווארן אז ער האט מזנה געווען מיט א מיידל, ער האט נישט געוואלט די בעיבי, האט ער עס דערשטיקט, כ'הער אפילו זאגן, איך ווייס נישט צו ס'איז אמת, יש אומרים אז ס'איז געווען אפילו א נידל אינעם הארץ פונעם נייפעל, א נידל מיינט אז מען האט געשטאכן דאס הארץ זאל ער זאל אויסבלוטיגן, יעצט, די רבנות האט ווען צו באגראבן און ווען צו באגראבן נישט. יעדע פאר טעג באגראבט מען נפלים, ס'איז דא באהאלטן פלאצן מ'וויל נישט די גאווערמענט, דאס הייסט די צייטונג זאל מאכן א שטינק, א טאטע וויל נישט וויסן ווי זיין נייפעלע איז לייגט מען אים, ס'איז דא וואס מען באגראבט א הארץ, א קאפ, איר ווייסט א מענטש שטארבט, פאר ער שטארבט מען נעמט אים אראפ אייברים, ס'איז דא אויף אלעם מער ווייניגער א סיסטעם. און מען מאכט נישט קיין לוויות פאר קיין נפלים, און מען זאגט אפילו נישט אויס פאר די עלטערן.

אבער אין דארטן אין גילוי מעג מען יא גראבן. למעשה זיי האבן געוואוסט אז אין גילוי קומט קיינער נישט צו ווייל גילוי איז ביי די גרעניץ און ס'איז א מזרחי'סטיש פלאץ און נישט קיין היימישע. איך האב דארטן געדינגען א דירה און איך האב אלעס געזעהן און איך האב עס פארציילט ווייל איך האב דאך איך קען דאך נישט גיין צווישן היימישן עולם עטס לאזטס דאך מיך נישט אריין איך עס דאך נאך יעצט כרעמזלעך פסח ביינאכט סאו בקיצור אלעס קומט ארויס יא ס'איז נאט איטס דזשאסט איטס א מעטער אוו טיים. יעצט לאמיר מאכן גרויסע אסיפות, שיקן געלט אויף ארץ ישראל, זענען ארעם, יעדער אינגערמאן דארט פאקט איין יעדן איד דא אין אמעריקע, ער האט א שענערע דירה ווי א איד דא. שוין, יעצט לאמיר גיין ווייטער. יעצט האב איך געוואלט זאגן זייער א וויכטיגע זאך, מענטשן פרעגן מיך, דו זאגסט ס'איז דא זיבעציג טויזנט דראפאוטס אין ארץ ישראל, ס'איז דא א צוואנציג טויזנט אין ברוקלין, רעכנסט אויס מיט וויליאמסבורג אן וויליאמסבורג? למעשה. די נומבערס מיינען בעיסיקלי גארנישט, פארוואס? זייער פשוט פארוואס, ווייל טאמער איז דא א מיליאן מענטשן, בחורים און מיידלעך וואס זיי לערנען, און ס'איז דא זיבעציג טויזנט דראפ אוטס, איז דאך דאס גארנישט, דאס איז ווייניגער, ס'איז בערך זיבן פראצענט, און זיבן פראצענט איז נישט געפערליך, כ'מיין ס'איז געפערליך אוודאי, אבער דעמאלטס ווייזט מען נישט ווי ראנג די חינוך איז געווען, יעצט איז ברוך השם ארויסגעקומען א סטאדי, נישט נחום ראזענבערג סטייל, אויסגעקומען גאר א פעסטע סטאדי, און די סטאדי זאגט, הערטס אויס די נומבערס, ווער ס'פארט מיט א קאר זאל אפשטעלן די קאר ווייל דו קענסט אריינפארן אין די קאר אין פראנט אוו יו, און ווער ס'זיצט אינדערהיים אויפן קאוטש זאל זיך אנטון א סיעט בעלט. א דריטל פון דעם אידישן חינוך איז באנקראט, וואן אוט אוו טרי גייען אוועק פון אידישקייט און זיי גייען לתרבות רעות און זיי גייען אויף דראגס און זיי נעמען זיך דאס לעבן, וואן אוט אוו. איינס פון פינף אין חדרים, האב איך שוין לאנג געזאגט, זענען געווען מאלעסטעד, היינט איז שוין בעסער די מצב. איינס פון צען מיידלעך זענען געווען געטאטשט ביי לעסביען טיטשערס. און יעדער צווייטער וואס איז געגאנגען אין מקווה משך די צען יאר צו וואטעווער איט איז אלס בחור און אלס יונגל איז געווארן מאלעסטעד, וואן אוט אוו טו. ס'דא וואס זיי האלטן אז יעדער איז געווארן מאלעסטעד. א מיידל זאל פרעגן א בחור ביסטו אמאל געגאנגען אין א מקווה? טאמער זאגט ער יא, דען. לאז אים לויז, און איינער פון דריי גייען ארויס לתרבות רעות. נאו רבותי, יו לייק די נאמבערס? אה, נחום ראזענבערג איז א משוגענער, משוגענער, משוגענער, משוגענער. אנפארטשענעטלי, דאס איז די גרעסטע צייטונג אין ארץ ישראל וואס האט געמאכט די סורוועי, און זענען ארויסגעקומען אז דאס זענען די נאמבערס, און אזוי ווי ס'איז אין ארץ ישראל אזוי איז אין אמעריקע אויכעט, רעדט זיך נישט איין אז ביי אונז איז אנדערש, אזוי ווי ס'אידלט זיך אזוי גוי'ט זיך.

דארט יעצט דא א מעשה פון א גראסערי סטאר האט גענומען א פופצן יעריג מיידל און ער האט איר מפתה געווען וואך נאך וואך און ער האט זיך מורא געהאט אפשר איז זי שוין שוואנגער האט ער איר געקויפט מעדעצינען אזאלעכע טעסטערס וואס מען טעסט צו מען איז פרעגנענט צו נישט און אזוי איז עס ארויסגעקומען און איך וויל נאכאמאל זאגן פארן עולם אונז לעבן מיר אין א פארפוילטע סאסייעטי, א מיידעלע גייט קויפן קריעם און טשיז, יאגערט און לעבען און שמנת, קומט אן אלטער חזיר פון סיקסטי טו יערס אולד, ס'האט גארנישט מיט קליין, ס'איז נאר אין זיין שטאט, דערשרעק זיך נישט, נישט ער האט עס געטון, זאג נאר סתם וויאזוי ס'זעהט אויס די גאס היינט, קען שוין נישט שיקן א מיידעל אין א מכולת, דארף איר אנזאגן פארדעם זאלסט וויסן אויב ער וועט דיך טאטשן. זאלסט שוין שרייען און אנטלויפן, ווייל מ'איז נישט בועל א מיידל די ערשטע מאל, דאס וויל איך ענק אויסלערנען, קודם געבט מען איר לאליפאפס און קענדיס און גודיס מיט אנדערע זאכן וואס זי האט ליב, און נאכדעם הייבט מען זיך אן אריינצושטופן מיט איר, און נאכדעם געבט מען איר א האג, און נאכדעם געבט מען איר א קיש, און ביפאר יו נאו איט איז עס א שידוך, ליידער. איז רבותי איך וויל ענק זאגן, מען קען היינט נישט טראסטן קיינעם, אפילו נישט אין באר שבע אין אברהם אבינו'ס שטאט, און אפילו נישט העכער זעכציג, אונז ווייסט מיר אז. ס'דא זאכן אין שיעורים וואס ווערן בטל בשישים, דער איז שוין צוויי און זעכציק און זעהט אויס אז די תאווה האט זיך אים נאך נישט אויסגעלאזט. חיים משה שטאובער האט געהאט א טאטן געווען א חזן א בעל תפילה געווען א שוחט פלעגט ער אלץ זאגן, ער האט אלץ געוואלט דאווענען פארן עמוד שוין געווען אכציג פינף און אכציג יאר אלט, פלעגט ער זאגן, א דבר שבמנין איז אפילו באלף לא בטל, ביי מנין איז אפילו ביי די טויזנט וויל מען דאווענען. יעצט ס'איז דא אין ברוקלין האט איינער געטרייט אויפצופיקן א קינד, למעשה דאס קינד איז אנטלאפן, און מ'האט צוזאמגעשטעלט א סקעטש, טראגט א כיפה, א קאפ, זעט אויס ווי א אידישער, אבער כ'וויל ענק זאגן מ'דארף יעדן חושד זיין, און מיט קיינעם נישט לאזן די קינדער זאלן אסאושיעטן. יעצט אין אשדוד, א אידישע שטאט, און אשדות הפסגה, איז דא יעצט א זאך אז דער דער וואס פירט דעם אפיס פון די עירייה. האט נעבעך גענומען אדווענטעדזש פון א ווייבל וואס האט געזאגט זי מאכט נישט גענוג פרנסה. און האט איר אריין גערופן אין אפיס. און ס'האט זיך אויך אנגעהויבן צוביסלעך, ביז האט ער נעבעך געוואוינט מיט איר, און לכתחילה איז זי געווען אזוי צובראכן און דיפרעסט אז זי האט געטענה'ט זי וועט פאר קיינעם נישט זאגן אבער די באסט צו אלס זי קען זיך נישט צוריק האלטן, יעצט האט מען איינגעזעצט. דער מנהל פון די אפיס פון די עירייה. אין אשדות הפסגה. איך זאג ענק רבותי. יו העוו טו סטארט טו קאנטראל יור סעלף. יעצט איך וויל ענק זאגן נאך א וויכטיגע זאך, ס'איז דא איינער וואס ער הייסט אשר נראלער, אשר שפירא, ער זאגט מען דארף גיין צו די רבנים, די רבנים! איך הער זאגן ער האט שוין חוזר געווען, יעצט איך גיי ענק זאגן א סטעיטמענט וואס איך נעם נישט קיין אחריות דערויף איך האב עס נאר געהערט, איך האב באשטעלט איך זאל האבן דעם גאנצן טעקסט פון דעם קעיס פון גרין האוז אבער איך האב עס נאכנישט, איך האב אבער געהערט זאגן אז אשר שפירא, נראלער, איך ווייס נישט צו ס'אמת, איך נעם זעקס און אַכציק דיסקלעימערס. הער זאגן ער האט זיך אויפגעשטעלט און ער האט געזאגט דארטן פארן דזשאדזש זיי קענען די מיידל זי עסט ביי אים און זי האט אים געזאגט זי גייט באגראבן על לא דבר דעם גרינהאוז ס'קען זיין מ'האט אים באצאלט די זעלבע ווי דער וואס מ'האמער געהאט דא בערל אשכנזי יעצט למעשה איך ווייס נישט צו ס'אמת צו נישט דאס ווייס איך ס'געשטאנען צעטלעך אכטונג אכטונג, עס דרייט זיך ביי שפירא, מאונטפיעלד ראוד, יונגע חברה מנוולים מנאפים שיכורים און מחללי שבת יעדע וואך שבת ביינאכט ביז צופרי שעה'ס פינף דרייסיג, געבט אכטונג אויף אייך און אויף אייערע קינדער רחמנא לצלן המעוררים הכואבים, עס ווערט מפורסם אין שטאט יעצט. איך ווייס נישט פונקטליך צו דאס איז אמת צו נישט, קען זיין איינער וויל אים צופיקסן, אבער עס קען זיין ס'איז אמת אויך, איך וויל ענק מסביר זיין, מענטשן פרעגן מיך פארוואס איך עפן נישט קיין שול, איך וויל קענען משפיע זיין פאר בחורים, איך וויל קענען משפיע זיין פאר יונגעלייט, די אלע זאכן, זאג איך פאר יעדן אזוי, איך וויל דיר זאגן דעם אמת, דו ווילסט וויסן דעם אמת, וועל איך דיר זאגן, ווער העט קומען, די אלע מאלעסטעד קינדער, די וואס זענען געווארן מאלעסטעד. מיר דארפן דאך האבן סייקאלעדזשיסט, סייקייעטריסט, איך דארף האבן א גאנצע טיעם מ'זאל קענען ארבעט מיט די חברה, ווייל נישט אז זיי נעמען אונטער מיינע פליגל און זיי גארנישט טוהן און זיי פארלאזן זיך אז איך גיי פאר זיי עפעס טוהן וועט דאך זיין א גרויסע רשעות. און נאכדעם איז דא נאך א זאך, איך טענה, דו ברענגסט אריין די חברה, דארפסטו קענען אויכעט קאנטראלן אז זאלסט. אפשטעלן פון דראגס, אז מען דארף דארפסטו קענען רופן די פאליס, יו העוו טו בי ווי מען זאגט פול אין טשארדזש, און נאכדעם איז דאס א פיינע היימישע קאמיוניטי ווי שטייט אז איך מוז דא מאכן זייער ווי מען זאגט אפערעישן, סא דארף מען דאס מאכן ערגעץ סאם פלעיס אוט אוו טאון. און די טענה האט געטענה'ט דעמאלטס די חברה זיי האבן געוואלט אונטערברענגען יואל רויט האבן זיי דאס געטענה'ט ער ברענגט אריין דא די מינע חברה. און זיי האבן מיך געפרעגט וואס איך זאג צו די טענה, זאג איך ליסען KW האט אויך די חברה, ס'איז א ביטערע פראבלעם, דער איז א פראבלעם, דער'ס נאטינג טו טאלק אבאוט, נאר וואס, מען דארף האבן צו דעם פראפעשענעל העלפ אין א פראפעשענעל פלאץ, און אזוי דארף מען זיי העלפן, סתם זיי צולאזן אויף גאט'ס וועלט, דאס טאר מען אויך נישט. איז למעשה ס'איז זייער הייקל, און זיי גענומען האב איך אויכעט קיינמאל נישט געוואלט, איך וויל נישט עפענען א שול פאר די חברה, איך האלט נישט אז איך בין ביכולת, נישט פיינענטשעלי, נישט מאראלי, און נישט פיזיקעל.

כ'ווייס, כ'בין נישט דארט געווען, כ'קען אויף דעם נישט ענטפערן, אבער דאס ווייסעך אז כ'האב געהערט זאגן אז ער האט זיך געמישט אין וואס ער האט נישט געטארט, כ'האב געהערט זאגן אז ער האט שוין מודה געווען, שוין אנגעהויבן מודה צו זיין, אז מ'טאר נישט גיין צו די רבנים, איך ווייס נישט צו ס'איז אמת, איך ווייס נישט צו ס'איז נישט אמת, אבער קען זיין ער איז פוסח על שני סעיפים, קען זיין חיים האלפערן האט אים געזאגט ליסען, איך דארף האבן א סעקס פארטנער, סאו ליסען, מאך. א שווייג. סאו איים נאט שור וואטס העפענינג, באט דאס וויל איך דיר זאגן, טאמער איז עס אמת אז ס'דרייען זיך דארט בחורים ביז פיר דרייסיג, פינף דרייסיג פארטאגס, טאר מען זיי נישט לאזן אין א אידישע געגנט אז זיי קענען אומברענגען די מיידלעך, איך זעה דא אין קעי דאבעליו קומען אויכעט אריין מיידלעך, מ'מוז זיין זייער קעירפול אז מ'זאל נישט צוברעכן אנדערע שטיבער בשעת דו ווילסט פאררעכטן א צובראכענע שטוב. שוין, דאס איז נאר געווען צוגעלייגט צום שיעור, יעצט קומט דער שיעור. א גוטן ערב שבת קודש פרשת קורח. ס'איז געווען אמאל א בעל דרשן אין אונגערן וואס האט געהאט איין דרשה און ער פלעגט אויך ארומפארן פון שטאט צו שטאט און זאגן זיין דרשה, דעמאלטס איז דאך נאכנישט געווען די אינטערנעט מיט די אלע זאכן, איז פלעגט ער ארומגיין, ער האט אבער נאר געהאט איין דרשה אויף פרשת קרח, נו אז ס'גייט נישט פרשת קרח ווי קומט אריין דא די דרשה? האט ער אנגעהויבן אזוי, ער האט געהאט א טאש טיכל, היינט ווייסט נישט דער עולם וואס דאס איז א טאש טיכל, שבת האט מען אזא טאש טיכל, היינט איז דא נעפקינס אין יעדן בית מדרש, ס'איז אנדערש. אמאל פלעגן די פרומע אידן פלעגן גיין דווקא מיט א טאשטיכל צו ווייזן זענען נישט קיין מודה בעירוב אז זיי האלטן אז מ'דארף מחמיר זיין אפילו ווען ס'איז דא אן עירוב מעג מען מחמיר זיין אזוי געווען אין דער אלטער היים עניוועי היינט איז אויך די זעלבע מ'מוז נישט יעדער טראגן אויפן עירוב דו קענסט נאר יענעם נישט שטערן אין דער אלטער היים האט מען אויך נישט יענעם געשטערט ווייל ער איז נישט געגאנגען מיט א טאשטיכל. סאו דער טאשטיכל איז געווען א סימבאל אז איך בין א פרומער איד און איך טראג נישט אויפן עירוב. שוין. יעצט למעשה איז אזוי. דער איד איז ארום געפארן איבעראל און האט זיך געזאגט זיין דרשה און וויאזוי הייבט מען אן פרשת קרח יעדע וואך. האט ער געהאט דאס טאשטיכל און עס ארויפגעלייגט אויפן שטענדער און ס'איז אראפגעפאלן. האט ער געזאגט, אוי, ביסט דאך אראפגעפאלן אריין אין דר'ערד אריין אזוי ווי קורח. שוין, האט ער געזאגט, נו מ'רעדט שוין פון קורח, לאמיר שוין טאקע זאגן פונקטליך נאך זאכן אויך. און אזוי האט ער אנגעהויבן זיין דרשה. איז די וואך גייט פרשת קורח באמת פרשת קורח, די פראבלעם איז אז איך קען נישט דעם איד'ס דרשה, איך ווייס ווי ס'גייט טאקע קורח, אבער וואס טו איך, איך קען דאך נישט יענעמס דרשה, שוין וועט מען טרייען אליינס. קודם האב איך געוואלט זאגן אז שוין אויפגעשטאנען פון די שבעה ברוך השם, און ס'איז געווען אסאך מענטשן וואס זענען געקומען, די גאנצע שטאט איז געקומען צו מיין טאטן לכבודו מנחם אבל זיין, כ'האב געזאגט ביים הספד, כ'האב לאנג נישט מאריך געווען ווייל אין וויזשניץ זאגט מען נישט הספדים, אבער עפעס מעג מען דאך דאך זאגן, נאכנישט אזויפיל א וויזשניצער חסיד איך זאל נישט באגלייטן מיין טאטן מיט א גוט ווארט, האב איך געזאגט אפאר ווערטער ממש, איינע פון די איז געווען, ס'איז אין יעדן תהילים'ל געדרוקט די מעשה אז ס'איז געווען א איד אין א שטאט וואס ער האט יעדן טאג אויסגעזאגט גאנץ תהילים, און ס'איז געווען זייער פיין מנוחה שלום ושלווה, דער איד איז געווען א זקן און ער איז געשטארבן. איז ער געקומען צום רב אין חלום זאלסט וויסן, ביז ווילאנג איך בין געווען אין די שטאט, איך האב אויסגעזאגט תהילים, האב איך מגין געווען אויף די גאנצע שטאט. היינט אז ס'איז נישט דא ווער ס'זאל אויסזאגן יעדן טאג גאנץ תהילים אין די שטאט, זאלסטו וויסן עט קומען חלילה כליון אויף די שטאט, און זאלסט אנטלויפן, ווייל ס'וועט דיר נישט זיין גוט. איז ווער ס'האט געגלייבט. איז אוועקגעלאפן, און ווער ס'האט נישט געגלייבט איז געבליבן, און אזוי איז טאקע געווען, אז ס'איז געקומען נעבעך א כליון פאר די שטאט, און אסאך מענטשן זענען געהארגעט געווארן, און ווער ס'האט געגלייבט איז אוועקגעלאפן, און ער איז ניצל געווארן. איז די זעלבע אויך, מיין טאטע, הריני כפרת משכבו זכרונו לברכה, געווען א איד, ס'האט אויסגעזאגט אפאר מאל תהילים אין די שטאט, און דאס האט מגין געווען אויף די שטאט, און נישט נאר דאס, נאר. אויך ער פלעגט גיין נאך געלט אין די גאס ווען ער האט געזאגט דעם תהילים, איז גיין נאך צדקה, דאס איז נאך די גרעסטע זאך וואס איז דא, מתן בסתר יכפה אף, עס נעמט אוועק דעם צארן פונעם אייבערשטן, האב איך זיי געזאגט אז די גמרא ברענגט דארטן די מענטשן די שכנים פון רב זירא'ן זענען געווען נישט אזאלכע וואוילע מענטשן, און ער האט זיי געהאלטן אין איין מוסר זאגן, און זיי האבן זיך אויסגעלאכט. ווען רב זירא איז נסתלק געווארן האבן זיי זיך אומגעקוקט און ווער העט יעצט אויף אונז מגין זיין ווייל זיי האבן זיך דאך פארלאזט אויפן זכות פון רב זירא נו ווען עס איז נישט דא רב זירא ווער העט אויף אונז מגין זיין אינטערעסאנט כאטשיג רב זירא האט זיי געזאגט מוסר זיי האבן זיך אבער פארלאזט אז ער איז מתפלל אויכעט אז עס זאל קיינעם חלילה גארנישט געשען אזוי ווי עס איז נישט געווען ווער עס זאל זאגן מוסר האט ער האבן זיי אלע געו בבכיה, זיי האבן פאר אלע געוויינט און זיי האבן תשובה געטון און זענען געווארן אמת'ע בעלי תשובה. און זעלבע דא אויך, טאטע הריני כפרת משכבו איז אוועק און פלעגט ארומגיין אין די שטאט מיט צדקה צוועקן און אין די זעלבע צייט האט ער געזאגט תהילים, פאר מאל אויסגעזאגט תהילים, ווען ער איז געווען אן ארבעטארער האט ער אויך אויסגעזאגט תהילים יעדן טאג איינמאל און שפעטער האט ער געזאגט. צוויי מאל און דריי מאל, איך האב קיינמאל נישט געפרעגט פונקטליך זיינע מנהגים ווייל איך האב קיינמאל נישט ליב געהאט אריינצומישן זיך, אבער אין זיין זכות האט מען געלעבט, און יעצט דרייט זיך זאכן אביסל איבער, אמעריקע האלט פאר אן אונטערגאנג, ווער ס'ליינט די צייטונגען, די אלטע אידן בפרט, פילן אז דא איז ניינטין טערטי סיקס, ניינטין טערטי סעווען, מ'וויל נעבעך דעם איד אומברענגען אין ארץ ישראל און דא אין אמעריקע, און ליידער ליידער. קיינער אין איש שם על לב, קיינער טוט נישט זיך מתבונן זיין אז דאס קומט פון דעם וואס אונז גיי מיר מיט מיט די גוים מיט זייערע טרייפענע געזעצן, מיר נעמען נאך געלט אויף די אלע זאכן, און מיר זאגן ככל הגוים בית ישראל, אשימה עלי מלך ככל הגוים שסביבותינו, דא איז אז דער גוי זאל זיין אונזער מלך, דער גוי זאל זיין אונזער מלך, ער זאל אונז זאגן. וועגן די דזשענדער לאוס און וועגן די אלע אנדערע זאכן, שטעל דיר פאר דוב הייקינד א פאליטישאן וואס גאנץ בארא פארק וועהלט פארן, ער איז געווען דער וואס האט יעצט אינדארסט א געזעץ אז טאמער מען האט חתונה א זכר מיט א זכר און א נקבה מיט א נקבה זאל מען קענען אדאפטן א קינד, ווייל מען קען דאך נישט געבוירן א קינד זאל מען כאטש קענען אדאפטן ס'זאל אנהאלטן דער מערידזש לאנג, און דאס איז שוין דער פרומער פאר וועם אונז וואוט מיר, ס'איז א פאני זאך, יארן צוריק איז די עדה געגאנגען א פראטעסט, קעגן די סדום מצעד הגאווה, די געי מארטש אין ארץ ישראל. די גערער רבי איז נישט געגאנגען ווייל ער האט געטענה'ט ער קען נישט אויסלערנען אלע כולל יונגעלייט מיט אלע בחורים וואס דאס הייסט געי, וואס דאס הייסט משכב זכר, ווייל אז ער וועט עס אויסלערנען אז ס'איז דא אזא גאנצע מאוומענט, אפשר וועט עס געפעלן די מאוומענט, האט ער געזאגט איך איגנאריר עס. די עדה טוביה כאטש זונטאג מאנטאג איז געגאנגען מיטגעלאפן האט געטון פאר צוויי יאר צוריק. האבן זיי צוריקגעשריגן פאר די עדה, שפאר צו דיין שוויץ באד! און די האט געמיינט דו האסט די זעלבע מצעד הגאווה ווי אונז. פאראיאר איז געווען א שוואכער פראטעסט, און היי יאר איז שוין נישט געווען גארנישט, די עדה האט אפיציעל איגנארירט אזוי ווי דער גערער רבי האט עס איגנארירט. פארוואס? ווייל זיי שרייען צוריק פאר די עדה, וואס האקסטו א טשייניק? איז דאך די זעלבע ווי אונז. די חילוק איז נאר אז דו זאגסט אז מ'טאר נישט פאר מיר. און דו פאר דיר איז די זעלבע. און אזוי זעהט היינט אויס כלל ישראל, אויף וועמען אונז האבן זיך אלץ פארלאזט, די האבן אפגעזיגט, און ממילא קענען זיי היינט אפילו נישט מוחה זיין. סאו דוב הייקינד האט געוואוט אז זאלן קענען אדאפטן א קינד, ס'הייסט ס'איז א געהעריגע מערידזש אנערקענט פאר א מערידזש, און כדי ס'זאל זיך האלטן ווילן זיי אדאפטן א קינד. האט ער געזאגט ס'איז גוט, ס'איז א הונדערט פערסענט אקעי. סאו איך וויל זאגן פארן עולם, קודם אז מ'זאל וואטשן מ'זאל די אלע געזעצן נישט וועלן פאר, און נישט נאר דאס, אונז דארפן כאטש מוחה זיין, זאגן רבונו של עולם, אונז קען מען נישט אונטערברענגען דוב הייקינד, אונז קען מען נישט אונטערברענגען די אלע חזירים, אבער אונז האלט מען נישט פון די אלע זאכן, שטעלטס ארויס א צעטל, איך בין נישט קיין גרויסער חסיד פון די נטורי קרתא די וואס זיי גייען מיט די אראבער, ווייל כ'האב ענק שוין געזאגט. אין יעדן דאָרף איז געווען איין מאָשקע, וואָס איז געווען גוט מיטן פּרץ. פֿאַר אים האָט יעדער מורא געהאַט, ווײַל ער האָט געמסרט. וויאַזוי האָט דען דער פּרץ געוווּסט, ווער ס'האָט געלט צי כּדומה? און דער מאָשקע האָט געמסרט. יעצט לאָמיר זאָגן, אַז ס'איז געווען אין אונגערן, לאָמיר זאָגן, צי אין ראָמעניע, צי אין פּוילן, עניוויי, און לאָמיר זאָגן, איך וועל נישט רעדן הויעכע ביליאָנס און ביליאָנס, נאָר כ'וועל רעדן קליין, ס'איז געווען הונדערט שטעט מיט הונדערט דערפֿער. יעצט וואלט אויסגעקומען אז ביי די קריג ווען מ'האט ארויסגעפירט פון די הונדערט שטעט און די הונדערט דערפלעך זייער די אידן וואס האבן זיי געוואלט הרג'נען, האט מען דאך געדארפט איבערלאזן אין יעדן שטאט און אין יעדן דארף כאטש איין איד, ער איז דאך געווען דער שטאט'ס מסור, און דער פרץ איז דאך געווען גוט מיט אים, און פארוואס האט מען דאס נישט געטון? פארוואס איז דאס נישט געווען? דער תירוץ איז, ווייל ווען ס'איז ארויסגעגאנגען דער גזר דין נעבעך כליון פאר כלל ישראל, נישט געווען קיין חילוק צו ביסט געווען א רעפארם, קאנסערוועטיוו און ארטאדאקס. ס'איז נישט געווען א חילוק צו דו ביסט געווען דעם פרצן'ס פרענד צו דו ביסט נישט געווען זיין פרענד, ס'איז א גזירה און מ'האט עס געמוזט נעבעך דורכגיין. די זעלבע דא אויכעט. די נטורי קרתא רעדן זיך איין אז ווען די אראבער אום חס ושלום האבן א שליטה אויף ארץ ישראל און זיי אום אריינקומען דארט צו זיי אום שיסן א באמבע מאכן זיי א חילוק ס'זאל גיין נאר אויף א ציוניסט אבער נישט אויף ציוניסט נישט. ניין דאס איז א דזשאוק. ביי זיי איז א איד א איד. ווי האט היטלער געזאגט, זיבן דורות אז מ'קען טרעיסן אז יענער איז א איד, ער געהאט א זיידן אדער א באבן א איד, איז ער חייב מיתה. סאו דאס אויף וואס עטץ פארלאזטס ענק אז עטץ עטס גיין מיט די אראבער און עטץ עטס ניצל ווערן דאס איז א דזשאוק. יעצט צוריק קומען דא צו אונז. סאו איך בין נישט קיין גרויסער חסיד פון די נטורי קרתא. זיי האבן אבער איין מעלה וואס איך האלט יא פון זיי. איך האב אלץ געזאגט אז קיינער איז נישט מוחה קעגן געי, קעגן די אלע זאכן. האבן זיי מיך אנגעקאלט ס'איז נישט אמת, זיי זענען יא מוחה. האב איך טאקע געזען עטליכע מאל וואס זיי מאכן א פראטעסט און זיי רעדן טאקע פון די זאכן, זיי רעדן טאקע אז וואס הייסט אז די געי מערידזש און די זאכן איז, געב איך זיי קרעדיט, גיב קרעדיט ווען קרעדיט איז דו, עטס איך וויל ענק זאגן נאך א זאך, איך גיי ענק זאגן א זאך וואס יעדער העט זיך רעגן אבער איטס טרו, אין ארץ ישראל ווער איז געווען די איינציגע וואס האבן פראטעסטירט קעגן די גאוואה די געי? עטס עט נישט גלייבן, מאיר כהנא'ס פארטיי! זיי הייסן די רעכטע, נישט ביי אונז אבער אין ארץ ישראל זענען זיי רעכטע, אזוי הייסן זיי, די רייט ווינג האט פראטעסטירט, זעט די חברה זענען דארט, זיי פראטעסטירן, ס'טוט זיך, און זיי שרייבן גרויסע צעטלעך דאונט סאדאמייז דזשערוזעלעם, מאך נישט קיין סדום דערפון ווייל סוף וועט עס אונטערגיין, פארשטייסט? ער האט א פראבלעם אז מ'טאר נישט לאזן געי. און די עדה החרדית האט נישט מיט דעם קיין שום פראבלעם, אבער מ'מוז דעקן זיין חזר'ישע שוויץ בארד. שוין, יעצט לאמיר גיין ווייטער. עטס געדענקט איך האב ענק געזאגט ס'איז דא א איד וואס ער הייסט הרב רוטנער, ער איז היינט א דיין ביי בעלז, און ער איז געווען א משמש בקודש ביים בעלזער רב, ר' בערעלע בעלזער, אלס בחור, ער האט אסאך אידן וואס זענען געקומען צו אים צום טיש פרייטאג צונאכטס און שבת בייטאג. קוקט אויף אים ווי א עכטע ערנסטער גאבע געווען, נישט אזא גאבע אזוי ווי דא ביי זריל גליק, עניוועי איז די איד האט א שטוב מיט קינדער, און איך האב אים געהאט געזאגט אמאל אז ער האט א זון הערשל רוטנער וואס ער איז א מגיד שיעור אין בעלז אין ירושלים און ער איז דארטן מכשיל קינדער בחורים, איינער האט מיך אגעקאלט וואס ער האט אים אליינס מכשיל געווען פירסט הענד, און איך בין געגאנגען איך האב אים אגעקאלט. כ'האב עס אים פארגעהאלטן און ער האט מיר מודה געווען. כ'האב א טעיפ ווי ער זאגט מיר ס'איז אמת. געווען איז די מעשה אז שטעל דיר פאר וואס די מעשה איז געווען, דער בחור'ס טאטע האט א קאר, הער א מעשה, און דער טאטע איז געפארן און ער, דער הערשל רוטנער, האט געוואלט כאפן א היטש מיט זיין טאטן און דער בחור איז געזעסן פארנט, איז ער געגאנגען און ער האט זיך געזעצט אין די בעק לכבודו פון הרב רוטנער, פון הערשל רוטנער. און דער רוטנער האט געזאגט, ניין ס'איז נישט אנגענעם מ'זאל נעמען א בחור און אויפהייבן, דו גייסט אין בעק איך וועל אויך גיין אין די בעק, זענען זיי ביידע געגאנגען אין די בעק, און ער האט אנגעהויבן צו שפילן מיט אים אין זיין טאטענס קאר בשעת זיין טאטע האט אים געגעבן א רייד פאר פרי, שטעל דיר פאר, דער בחור איז געווארן צומישט, סקרוד אפ, זיין טאטע הערט אויס דעם האטליין, דאס גייט שוין צוריק פינף זעקס יאר, און די טאטע. ער האט אפגעקאלט איך האב אים געזאגט גיי שוין פאר העלפ אין ארץ ישראל איז דא א מוסד שלום בניך, גיי דארט אריין וועסט באקומען סייקיעטרי העלפ, און כ'האב אים געזאגט ער זאל איינזעצן דעם רוטנער אויך, אבער דאס האט ער נישט געהאט זעהט אויס קיין גאטס צו טון. די מעשה איז געווען אזוי, איך קאל אפ דעם רוטנער איך פרעג אים וואס הייסט האסט געטון אזא מין חזר'ישע זאך פאר א בחור, ס'איז דאך אזוי מין עקלדיג דו ביסט דאך א מגיד שיעור ער מיט א הינט, זאגט ער יא עס איז אמת, זאג איך אים וויאזוי קענסטו זיין א מגיד שיעור צווישן בחורים? זאגט ער איך גיי שוין פאר העלפ, פרעג איך אים און וואו גייסטו פאר העלפ? זאגט ער אין שלום בניך, כ'פרעג איך אין וועלעכע סניף ווייל זיי האבן עטליכע סניפים, זאגט ער אין בני ברק, ער וויל נישט גיין אין ירושלים מען זאל אים נישט זעהן אז ער גייט צו פאר טערעפי, ווייל טערעפי קען זיין פאר משוגעת אויכעט, ער איז א מגיד שיעור היט ער זיך זיין נאמען, שוין ווייס איך דאך וואס ער טוט, ער גייט פאר שלום בניך. איך בין זייער נאנט מיט שלום בניך ווייל איך שיק זיי זייער אסאך מענטשן, איך האב אים געזאגט איך וויל נישט וויסן יענעמס פרייוועט אינפארמעישן, ווייל דארט איז אויך דא אזוי ווי ביי אונז א היפא לאו, איך וויל נאר וויסן צו ער גייט פאר העלפ ווייל ס'איז מיר נוגע ווייל ער איז א מגיד שיעור. קוקן זיי דורך אלע פיילס און קומען צוריק ס'איז נישט דא אזא נאמען בכלל ביי אונז, שוין, ווייס איך דאך ער איז א ליגנער, קאל איך אים אפ און איך בעט אים גיי ארויס פון חינוך. און איך האב אפגעקאלט בעלז, כ'האב זיי געזאגט בעלז עטס טוטס א גרויסע עוולה מיט דעם אז עטס האלטס אזא שייגעץ, איך האב געזאגט זאל מען אים ארויסווארפן, כ'וויל נישט ס'איז דריי וואכן פאר ס'איז אלול זמן, די סוף איז געווען זיי האבן אים געמאכט שטאטס א מגיד שיעור האבן זיי אים געמאכט א שואל ומשיב, ווייל זיי האבן דאך אים געמוזט רוקן ערגעץ האבן זיי אים געמאכט א שואל ומשיב, יעצט וויל איך ענק מסביר זיין וואס דאס מיינט אויף קליין געלט, ס'טייטש אזוי א מגיד שיעור וואס ער לערנט א גאנצן טאג מיט בחורים ווערט הארני און סעקסי אויף א בחור אז ער קען זיך נישט איינהאלטן,

צי זיי זענען געווען מגידי שיעורים, צי זיי זענען געווען נאר שואל ומשיב. ווייל אויב זענען געווען מגידי שיעורים האט מען זיך דאך נישט געדארפט מאכן מיט זיי אזא גאנצע זאך און איינזעצן ברוך מרדכי, מ'האט דאך געקענט מאכן פאר א שואל ומשיב, ווייל דעמאלטס ווערט מען נישט עקסייטעד אווער א בחור. עניוועי, למעשה האבן זיי, זיי האבן, די בעלזער האבן אויסגעשפילט דעם סיסטעם, ווייל דער רוטנער הייסט א דיין, און דער שייגעץ רוטנער, דער גבאי פונעם בעלזער רב ימח שמו וזכרו, איז אויך געווען אינוואלווד אז איך האב געהאט דרייצן עדות פון בחורים מיט אינגעלייט אז יעקב פירער און זיין ברודער אהרן פירער פון ירושלים האט מכשיל געווען אלע יארן אלל דיז יערס האט ער מכשיל געווען בחורים כאטשיג ער הייסט א אין בעלז הייסט ער דאך א א גאנצע זאך ער הייסט א דער ראש ישיבה די גאנצע תופס ישיבה אין בני ברק פון דעסטוועגן דאך האט ער מכשיל געווען ליידער ליידער בחורים. און ער האט זיך געוואלט אריינגיין צום בעלזער רב צו זאגן דאס אלס בתורת עדות, איז געגאנגען דער רוטנער און ער האט געזאגט ניין אז ער לאזט נישט, ער פארוואס? ער זאגט ווייל די בחורים זענען נישט באגלייבט פון א מעשה מיט א בויט, פיין ער איז נישט באגלייבט, איך וויל דיר זאגן איין זאך ר' אהרן מרדכי רוטנער, איר זענט נישט באגלייבט אויף איין מעשה וואס איר האט פארציילט פון בעלזער רב, מען בויעט אויף אייערעס מעשות און מען דערציילט. פון אייערע מעשות, עס איז אין אלע דזשורנאלן דא אייערע מעשות וואס איר דערציילט פון בעלזער רב, עז פאר עז איים קאנסערנד זענט איר א ליגענער א שקרן, איך גלייב אפילו נישט אז איר זענט געווען דער שמש ביים בעלזער רב, איך גלייב אפילו נישט אז עס איז געווען א בעלזער רב אין תל אביב, איך גלייב נישט, נאך א מזל ס'איז דא אנדערע צייטונגן וואס זיי טוען עס אויך קאנפירמען, אלס אייך אליינס וואלט איך אפילו נישט געגלייבט, ביי דעם האלט איך, א שאנדע וואס דא גייט פאר, יענער איז נישט באגלייבט, פארוואס ביסטו מער באגלייבט? עניוועי, יעצט האב איך באקומען. זייער ביטערע נייעס, פירסט הענד אינפארמעישן אויף נאך א ברודער, ס'דא א ברודער וואס ער ענדלט זיין נאמען צו נחמן בן פייגא, עניוועי ער הייסט נחמן רוטנער, אזוי הייסט ער נחמן, קיצור דער נחמן רוטנער איז לויט ווי די עסקנים האבן מיר איבערגעגעבן, ס'איז א מורא'דיגע זאך וואס דא גייט פאר, שטעל דיר פאר וואס דא גייט פאר, די עסקנים האבן איבערגעגעבן אז דער נחמן האט א טאכטער דעט שי קרעקד אפ, ממש שי קרעקד אפ, באלד נאך די חתונה האט שוין נישט געטויגט, זיי שלאגן זיך שוין ארום מסתם א צען יאר, דערווייל מאכט מען אן קינדער, אויף העלפ טאר מען דאך נישט גיין, ווייל יעדער שידוך קומט דאך מן השמים, כ'האב אייך שוין געזאגט אז שידוך איז מן השמים, א פלענט. וואקסט, דער אייבערשטער מאכט ס'זאל וואקסן, אבער דו'סט נישט לייגן קיין וואסער וועט עס שטארבן, כאטשיג ס'איז מן השמים, א שידוך מוז מען וואסערן. עניוועי, איז דער נחמן האט א טאכטער וואס זי זאגט, יעצט איז זי געגאנגען צו די עסקנים, וויל מאכן שלום, און ס'גייט נישט, האט זי געזאגט דעם אמת, ליסן, מיין טאטע, נחמנ'ס טאכטער, זאגט, מיין טאטע נחמן רוטנער האט מיט מיר געוואוינט אלס מיידל, און איך בין מעסט אפ און סקרוד אפ. איך וויל ענק זאגן רבותי, צו אונז די עסקנים ווייסט עטס נישט וואס דער סטעיטמענט מיינט? דאס מיינט דאך אזויפיל אז עטס האטס נישט קיין השגה, אבער ביז יעצט איז דאך עס נישט געשעהן בכלל. א מיידל שעמט זיך שוין נישט אויסצוזאגן אז יא מיין טאטע האט מיט מיר געוואוינט וועגן דעם בין איך אזוי מעסט אפ, ס'איז א געוואלטיגע אטשיוומענט. ס'וועט נאך קומען א צייט ווען יעדער האט מורא אנצוטאטשן די טאכטער ווייל אפשר וועט זי עס אויסזאגן אפאר יאר נאך די חתונה. עניוועי, די מיידל. איז א ווייבל היינט, זי האט אפאר קינדער, איז געווען אן אסיפה פון די עסקנים מיט אלעם, און מען האט איר געפרעגט, ס'איז דארט געווען, דער מאן איז אויך דארט געווען, און מען האט געפרעגט דעם מאן, מען האט איר געפרעגט אין פראנט פונעם מאן, האסטו געהאט דם בתולים? האט דער מאן גענפערט, זיכער, ער האט זיך געשלאגן מיט דם בתולים גאר א לאנגע צייט, זיך געשלאגן אפאר חדשים, ביז ס'איז אלעס געווען ערלעדיגט, פרעגט מען איר, ווי קענסטו זאגן אזא ליגנט אז דיין טאטע האט מיט דיר געוואוינט אלס מיידל? האט זי געזאגט, ער האט געוואוינט שלא כדרכו. כ'האב געזאגט אויף א פריעריגן שיעור צו צוויי שיעורים פריער אז ביי א מיידל קען אויך זיין משכב זכר, האט מיך איינער אפגעקאללט דו ביסט א משוגענער, א מיידל איז דאך א מיידל. האב איך אים מסביר געווען און איך האלט אז דער עולם דארף עס פארשטיין, וואס א טאטע א חזיר טוט, ער וויל נישט אז זיין טאכטער זאלן קענען נאכדעם קלאגן אז ער האט געוואוינט מיט איר אלס מיידל, קומט זי קוק איך בין נאך א בתולה, עט די ענד אוו די דעי ס'איז אבער א בעולת בעל, ס'איז געווען שלא כדרכו. יעצט, א מיידל קען ווערן משוגע און צודרייט, און א בחור אויכעט, אז די כאפסט אים נאר אן דארטן דארפסטו נישט אריינשטופן גארנישט, נאר אנכאפן, א מיידל אז די כאפסט אן בהאי דיופיו קען זי אינגאנצן צודרייט ווערן, ביקאוז דעטס האר פרייוועט באדי, און דאס איז וואס אונז דארפן זיך אנהייבן אויסצולערנען, עווענטשעלי די אלע שייגעץ שיק איך ארויסגעבן, ווער סהאט עס שוין געטון איז אויף גרויסע צרות, און ווער סהאט עס נאך נישט געטון זאל עס נישט אויסטרייען ווייל ס'איז רגליה יורדות מוות. אריינגיין אין דרעט אריין. און איך זאג דאס וועגן דעם באריכות, ווייל פון יעדע דרשה וואס איך זאג לערנט מען זיך. פון די דרשה וואס איך זאג יעצט, קודם די טאטעס זאלן זיך לערנען צו האלטן די הענט ביי זיך, צווייטנס די עיקר וואס איך זאג עס איז אז די מיידלעך זאלן נישט מורא האבן ארויסצוקומען, זאלן עפנטליך זאגן טאמער די טאטע האט זיי געטאטשט, צו ער האט געוואוינט מיט זיי שלא כדרכו, דאס מיינט. אונטן, דארט ווי ס'קומט ארויס די גדולים, דאס הייסט משכב זכר, אדער ער האט געוואוינט דארטן באותו מקום, און מ'דארף זיך נישט שעמען, אוודאי מ'טאר נישט מאכן חלילה אלעגעישאנס אויף עלטערן, אבער אויב ס'איז אמת, דאנט ווארי אבאוט איט, דזשאסט קאם אוט, ווייל די סוף גייט זיין, גייסט אראפברענגען קינדער, ביסט נישט געגאנגען פאר טערעפי, די קינדער גייען פייפן, צוגעקוקט אזא משוגענע אויפירעכץ פון א הויז, צוגעקוקט ווי א מאמע איז משוגע, און קיין שלום בית איז נישט דא. און יעצט הייב איך שוין אן צו פארשטיין פארוואס הערשל רוטנער גייט ארום מיט בחורים. עס זעט אויס ער האט דעם זעלבן שלום בית ווי זיין ברודער. און עס קען זיין גאר אז דער דיין רוטנער, איך גיי נישט זאגן יעצט ווייל איך האב נישט געהאט אויף אים אלעגעישאנס, עס קען זיין ער איז אויך א מנוול, ער האט געהאט צופיל קינדער און האט זיי אלע געטאטשט. ער האט דאך נישט געקענט גיין אין מקווה טשעפען אן קינדער ווייל מ'וואלט געשריגן די חזיר, האט ער געטאטשט די אייגענע קינדער. עס איז אן אומגליק וואס ס'גייט פאר ענד איט העז טו סטאפ. סאו בקיצור, אונז האמיר שוין אויסעוועזט בנוי.

א שטוב מיט וואוילע וואוילע ערליכע אידישע קינדער. יעצט זיין עלטסטער זון זעליג גאלדמאן איז אן איידעם ביי א איד וואס ער הייסט ר' משה בלום עליו השלום והיא לא היו בסוחו עדה, דאס איז נישט בלום פון די קענדיס, דאס איז אן אנדערער בלום. יעצט דער משה בלום ער האט א זון, ער האט אפאר זון אבער ער האט זייער חשובע קינדער און איינער איז גאר דעם פריערדיגן באבובער רב זכרוינעלע לברכה'ס איידעם ר' שלוימעלע, און ער איז דער דיין אין באבוב און לונדון, א גאר א געהויבענער מענטש. יעצט ליידער איז דא דא נאך א ברודער, אוי ס'איז געווען איינער זיין טאטע האט געהאט צוועלף קינדער, פלעגט ער אלץ זאגן מיין טאטע האט געהאט א דאזן אייער, און איינס איז נעבעך א בליצטראפ און ער איז נעבעך דער בליצטראפ, דא איז אויך דא אפאר קינדער און איינער איז נעבעך א בליצטראפ, א פארפוילטע אייעלע, ער הייסט. בערל גאלדמאן, יא, למעשה ער איז געווען אסאך יארן א מלמד אין באבוב און מען האט אים געבעקט. פארוואס דערצייל איך ענק דעם גאנצן יחוס? ווייל איך וויל ענק ווייזן מען קען האבן א יחוס, מען קען זיין רעביש, מען קען זיין פון די גרעסטע און פון די חשובסטע פון כלל ישראל, אבער מען קען זיך אבער אויפפירן ווי דאס ביליגסטע און דאס נידריגסטע אויכעט. און כאטשיג די גאנצע משפחה אלעס ארום און ארום איז אזוי חשוב, ערליך און אפגעהיטן, איז דא איין פארפוילט. ער יונג וואס ער קען אראפברענגען דעם נאמען פון די גאנצע משפחה. יעצט איז דא איינער אויף א בלאג וואס ער זאגט ער איז א באבובער ער האט געלערנט אין באבוב ער זאגט אז מען האט אים געבעקט וועגן דעם ווייל ער איז געווען זייער א חשובע משפחה מען האט נישט געוואלט פארשעמען די משפחה ביז איינער פון די הנהלה פון די מנהלים פון באבוב האט געהאט א קינד וואס האט געדארפט אריינגיין צו אים אין קלאס אה ס'איז דעם רבינ'ס קו איז שוין אנדערש דעמאלטס האט ער אים ארויסגעווארפן. יעצט ווען מ'האט אים ארויסגעווארפן איז ער געגאנגען אויף בעלז, און ער איז געווען אין בעלז, און האט אוודאי נישט געהאלטן די הענט ביי זיך, און האט אויך געפאטשקעט קינדער, ווייל זיי זענען נישט טשוזי, ביי חסידים פלעגט מען זיין טשוזי, אז מ'איז געגאנגען צו איין רבי'ן, נישט געגאנגען צו א צווייטן רבי'ן, מ'פלעגט זאגן אז א קאלב וואס זייגט פון אסאך קי ווערט קרעציג, האט מען מורא מ'זאל נישט ווערן קרעציג, אבער סעקשועל אביוז, צו טאטשן קינדער, נישט קיין חילוק בעלז, פאפא, צעלים, ס'איז נאו דיפרענס. עס איז א מעשה, מען זאגט אין אנטווערפען לייגט מען די סאטמארע אידן אינעם בעלזער בית החיים, און די בעלזער אידן אין סאטמארער בית החיים, ווארום זיי זענען מקפיד אז מען זאל נישט עסן יענעמס פלייש, איז במילא העט מען נישט עסן די נפטרים'ס פלייש די ווערעם און מובח געבן. על כל פנים, דאס איז וואס דא גייט פאר, האט ער געפאטשקעט אין בעלז, אזוי ווי ער האט געפאטשקעט אין בעלז, איז געקומען דער דיין ר' שלמה גראס, דער וואס האט אויף מיר ארויסגעגעבן א חרם, דער וואס איז געווארן גראד אויסגעוועבט נאכדעם, און ער האט אנגעקאלט הרב הצדיק ר' נפתלטשע. איז דער עולם ווייסט נישט וואס ער האט געענפערט, ווייל דאס איז א זאך וואס איז געווען צווישן זיי, נאר באמת איך פארשטיי נישט וואס איז געגאנגען ר' שלמה גראס אפקאלן ר' נפתול'טשען, איך פארשטיי נישט וואס האט ער געוואלט פון אים, זאג שלמה גראס דו האסט מיך אפגעקאלט פאר מען האט געלייגט א חרם אויף מיר, און דו האסט דיך געמאכט עפעס צוטוהן פון מיר, סאו פארוואס זאל איך זיך מאכן צוטוהן פון דיר? און נאכדעם איז ער געגאנגען אויף ווין, ווינער רב איר האט פראבלעמס וואס מען זאל אראפ נעמען דעם משה אלי' טייטלבוים? קוק וואס טוט זיך אפ אין דיין מוסדות. דער אמת איז מען זאגט איר פארשפארט די מוסדות איר האט שוין צוגעשפארט די ישיבה קטנה איר האט שוין צוגעשפארט די תלמוד תורה איך האלט אז איר טוט גוט אז איר שפארט צו יעצט איך וויל זאגן נאך א זאך האבעך שוין געזאגט על שלשה פשעי ישראל ועל ארבעה לא אשיבנו ווינער רב קוק אהער דו האסט א פראבלעם מיט דיין חינוך מיט א מענטש וואס ער איז געווען ביי דיר אין מוסד דו האסט א פראבלעם מיט א באס דרייווער אין מאנסי. דו האסט נאך א פראבלעם וואס יעדער פארגעסט, אונז פארגעסמיר נישט. טובי' ווייס, ער איז ביי דיר געווען א מגיד שיעור און ער האט דא געהארגעט בחורים, און מ'האט אים ארויסגעשטעלט און ער איז צוריק געקומען, ער איז א משלחת פון חזירות, ער איז א שוטה, מ'קען אים אפילו נישט גט. יעצט אז דער עולם וועט וועלן וויסן פארוואס איך דערצייל דא די אלע מעשות, איך דערצייל עס איז אז ס'איז געקומען איינער, וואס ער פירט א גרויסן מוסד וואס מען טרייט צו העלפן צעבראכענע קינדער, מען טרייט צו העלפן צו פלעיסן די קינדער אין תלמוד תורה'ס און אין ישיבות און ישיבה קטנות, און ער האט געזאגט ס'איז דא אריבער צוויי הונדערט קעיסעס אויף דעם שייגעץ בערל גאלדמאן, שעים אן יו, און שעים אויף די שטאט אז יעדער נעמט אים נאך ווייטער צו זיין אין חינוך. ביי די וועי, ווין האט אים אויך שוין ארויסגעווארפן ווייל מען האט געלייגט א לחץ, אבער איך וויל ענק זאגן איין זאך, רבותי, לאמיר מאכן. און סוף כל סוף איז דאך א איד, ער דארף פרנסה, א חשוב'ער מענטש, ער קען שטארבן פאר הונגער, ער האט נישט וואו צו קויפן מצות, ער האט מוזן עסן כרעמזלעך אזוי ווי איך עס ביינאכט פסח, ניין ניין ניין רבותי גיטס אים א שטעלע, נעמטס אים אריין צו זיין אויפן באס, אונז האמיר געהאט דא דעם שוחט, מען האט אים ארויסגעווארפן ווי א הינדעל, ווייל ער איז געגאנגען מיט זונות אויף דעלענסי סטריט האט מען אים אריינגענומען אין שאפראן אין חדר. נעמטס אים אריין ערגעץ, שאפראנער רב האט רחמנות אויף דעם איד, נעמטס אים אריין, אדער אנדערע תלמוד תורה'ס, אדער נעמטס אים אין קעמפ, אין קעמפ איז די בעסטע זאך. יעצט ווינער רב ס'שטייט ועל ארבעה לא אשיבנו וואס איז די פערדע זאך? די פערדע זאך איז אז איר האט וואלטער וואס ער דרייווט נאך ווייטער א באס. ער דרייווט א באס אין ווין, ער גייט מטמא זיין אייערע קינדער, און זיינס א ברודער האט מיך אנגעקאלט און מיר מסביר געווען ער איז נאך אין שבעה מען טאר אזוי נישט רעדן לאז אים אויפשטיין, ער איז שוין אויפגעשטאנען ענד נאו וואט? לאמיר זען וואס עטס טוטס אים צו ראטעווען אז ער זאל נישט זיין מער בענק אין מוסד. איך האלט אז דוד ראזענבערג זאל אים ארייננעמען אין קעמפ, ער וואלט זייער גוט געווען צו זיין א נאכט וועכטער, א שלאף רבי וואלט געווען פערפעקט פאר אים, דוד קענסט אים ארייננעמען איין האלבע נאכט עט דיינע שוואגערס מיט דיינע ברודערס אפהארגענען די קינדער, און די אנדערע האלבע נאכט וועט ער עס אפ'הרג'נען, אבער לאזט נישט א מענטש זאל זיך דרייען אין די גאס, מען קען אים חלילה קידנעפן, עטס האט זיך געהערט מען האט געקידנעפט א קינד פון זעקס זיבן יאר נעכטן, וואס זאל איך טון מ'עט אים חלילה קידנעפן בערל גאלדמאן? די משנה ברענגט אין מסכת אבות אין פרק ד' משנה י, אם בטלת מן התורה, אויב דו האסט מבטל געווען די תורה, דו האסט דיך מבטל געווען פון. צו לערנען תורה אבער צו טוהן וואס די תורה זאגט איז הרבה בטלים כנגדך, עסטו האבן נאך אסאך אסאך אסאך אסאך אסאך בטלים. יעצט לאמיר רעדן אביסל פון ווינער רב. ער קאלט מיך אפ איך זאל אריבער קומען צו אים ווייל ער וויל אראפ נעמען א מעגא חזר פונעם האטליין וואס ער הייסט משה אלי' טייטלבוים. טייטלבוים. שטעל דיר פאר ער הייסט מיר אז איך זאל אים אראפ נעמען, און ער קומט נאך מיט א חזקה שיש עמו טענה, מורא'דיג אז ער איז גאר דעת תורה, איך ווייס נאר נישט צו מיט אן אלף צו מיט א היי, און איך ווייס נישט וועלעכע תורה, דער רבי האט אמאל געזאגט פאר ר' לייזער סילווערס, ער איז געפארן מיט אים, ער האט זיך געקריגט, האט ער געזאגט, ר' לייזער רופט זיך אן צום רבי'ן, רבי, עס האמער דאך איין טאטן, וואס דארף מען זיך אונז אזויפיל קריגן? האט ער געזאגט, יא, איין טאטן האמער, נאר איין מוטער האמער נישט, דאס איז פאר מיר אסור און נאך ביי דיר מותר. איז ווייס איך נישט, ער זאגט ער האט א דעת תורה, איך ווייס נישט צו אונז האמער איין מותר צו איין אסור, ס'איז נישט וויכטיג, ס'איז שטותים מיט נארישקייטן, ער האט געטון א עוון פלילי, אן עוון בל יכופר, טו קאם טו טינק אוו איט, צו צוברעכן די שול איז געווען קליין געלט, פאר וואס ער האט יעצטער דא געוואלט טון. אז מען זאל נעמען א מעגא חזר, מען זאל אים נישט ארויפלייגן אויפן האטליין, און ער זאל קענען ווייטער מטמא זיין קינדער איבער די גאנצע וועלט, ווייל ער איז דאך באהאלטן יעצט אין ארץ ישראל. אז צעווארפן א שול קען מען דאווענען אינדערהיים, נישט וואס איך זאג ס'איז א קליינע עבירה, דער איד האפט נאך אז ער וועט אמאל זען שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, נישט אין זיינע צייטן, ער האט עס נישט דערלעבט, ווייל א בית מדרש איז א מקדש מעט, אז ער האט דאס געקענט אזוי רוצחיש צו צעווארפן און צו צעברעכן. ווייל ער מאכט דא אפאר טאלער, ער וועט נישט זוכה זיין בנחמת ציון וירושלים, ער וועט נישט זען ווען דאס בית המקדש ווערט צוריק געבויעט, אומזינסט מעג ער שטיין מיט נאכעריים לאיך להשם און זאגן שיינע אבות, פרקי אבות און מוסר, און זיין אהה דער משה רבינו, צייטען ווען משה רבינו איז אוועק, אזא חוצפה זאל א רב. טון, ער רופט א פרעמד מענטש. איך האב בסך הכל געבויעט א מקווה אין סאמבאטעי און איך פלעג גיין צו אים, איך האב אים אלץ געבעטן ער זאל מיר געבן א בריוו, א שקויעך, עפעס אז כ'זאל קאלעקט איך די אלע זאכן, ווייל נאכדעם קומען דאך די דוד ראזענבערג די היינט די ראש המשפחת הנואפים, ער האט אמאל געשיקט דעם וואלנער דעם עקר דער וואס ער שטופט אין קינדער אין קעמפ, איז ער געקומען ער האט מיך געפרעגט, האסט דו קען איך האבן א ליסטע פון אלע מקווה'ס וואס דו האסט געבויעט? זאג איך אים, איך געב דיר זייער גערן, פרעג איך אים צו וואס דארפסטו עס האבן, זאגט ער ווייל דוד האט געזאגט דו ביסט נישט באגלייבט אויף קיין מקווה ווייל די רבנים האבן דיך געלייגט אין חרם, וויל ער גיין בודק זיין אלע מקווה'ס, זאג איך אים איך בין מסכים איך געב דיר זייער גערן די ליסטע אבער איין זאך, דו געב מיר די ליסטע וויפיל קינדער דו האסט מכשיל געווען אין קעמפ די לעצטע צוואנציג יאר, דו געבסט מיר דיין ליסט געב איך דיר מיין ליסט, איז ער אוועק געלאפן ווי דער שווארצער פעפער וואקסט. דעם מענטש האסטו קיינמאל נישט געזען, ווען איך זע אים גיין אין די גאס לויפט ער אוועק, און ווען כ'וויל אים נאכשרייען מוז איך אים נאכלויפן ווייל ער לויפט אוועק, פארשטייט? דאס איז געווען סאטמאר אלע יארן, יעדן באגראבן, נאר זיי זענען געווען די גרעסטע נואפים, די גרעסטע גענגסטערס מיט די גרעסטע געלט נעמערס פון איבעראל ווי מ'האט נישט געטון, באט עניוועי, סאו, האב איך געבעטן א בריוו פון דעם ווינער רב, ער זאל מיר געבן עפעס א צעטל, איר דארפט נישט שרייבן אז איך האב עס געמאכט, נאר כ'האב צוגעהאלפן, איך פארשטיי איר זענט א רב ס'פאסט אייך נישט, מיינסט ער האט מיר געגעבן? נאכגעלאפן דרײַ חדשים און האב איך געזעהן ער איז פול אוו האט עיר, דעטס אלל הי איז, איך האב עס שוין דעמאלטס געזעהן, נאך ווען ער איז געווארן ווינער רב, זיך ארומגעריבן דארט אפאר שקצימ'לעך, איז אריינגעקומען האט אים אנגעטראגן דיעלס מיט מאכן מיט טוהן מיט אומברענגען מיט פארקויפן שילס, איך זאג נאכאמאל, דאס פארקויפן די שיל און עס אראפווארפן און אונז לאזן אן א בית מדרש איז די קלענסטע מינימום חטא, א מיליאן מאל קלענער. מיט דאס וואס ער האט געוואלט נעמען א מענטש וואס ער איז א נואף און ער האט געוואלט אז איך זאל אים אראפנעמען פונעם האטליין און ער זאגט מיר נאך ס'איז גאר דעת תורה אויכעט פארוואס ווייל ער האט געקויפט הייזער פון זיין טאטן פון ירמי' טייטלבוים האט ער געוואלט אים באצאלן אז מ'זאל נישט וויסן דער זון איז א חזיר זון איז א חזיר אונז רודף מיר אים אין ארץ ישראל די שין בית איז שוין עפטער אים ער האט ער האט זיך ער'ט זעהן ער'ט לעבן אין עקזייל יארן אזוי ווי דער גרין האוז, נו מ'עט איינער קומען אויף ארץ ישראל מ'עט קאלן די פאליס און מ'עט אים געבן א זעץ איין. ענד דער עולם וועט מיינען אז וועגן דעם בין איך ברוגז אויפן ווינער רב אז ער'ט מיר נישט געגעבן א צעטל, ניין, כ'האב הנאה כ'האב עס נישט, כ'שעם מיך אז כ'בין געווען אמאל אסאוסיעטעד מיט אזא זאך צו טוהן, גיין הייסן אראפנעמען א מענטש וואס ער איז א נואף, סא אונז לייג מיר אים ארויף און אונז רודף מיר אים, און אונז דארף מיר וויסן אז יעדער מענטש גייט אנהייבן צו באצאלן א פרייז, כ'האב ענק געזאגט נאך מיט צען יאר צוריק ווען כ'האב געעפנט דעם האטליין מיט ניין יאר צוריק, הערטס אויף מיט די חאזעריי.

קינדערלעך. יעצט איז דא אזוי, דער בערל גאלדמאן איז געווען אין ווין, און האבן מיר געבעטן ווין זאל אים ארויסווארפן, יעצט וועט מיר גיין ווייטער, ער ווייקט זיך אויכעט, עטס ווייסט פאר מען זאלצט אויס פלייש דארף מען עס ווייקן, ער ווייקט זיך בערך צווישן א האלבע שעה און א ביז א שעה ווייקט ער זיך יעדן טאג לויט ווי איך הער, אין ר' מנשה קליינס מקווה אין בארא פארק, איר ווייסט דארט איז דא א קבר רחל אינדרויסן וואס איז געמאכט פאר די זעקס מיליאן קדושים, וואס איז מיט די זעקס. זעקס מיליאן קינדער וואס מען האט אפגעהארגעט מיט מאלעסטעישן די אלע יארן, איז ער ווייקט זיך דארט ביי מנשה קליין אין מקווה, און איך איך זאג עס דירעקט אין פאבליק ווייל יעדער זאל וויסן אז דער מענטש בעלאנגט נישט אין א מקווה, און זיכער נישט זיך צו ווייקן, און ער באלאנגט נישט אין א ווינער תלמוד תורה, און ער באלאנגט נישט אין ערגעץ אין קיין תלמוד תורה, בעלאנגען באלאנגט ער אין דזשעיל, נאר אזוי ווי דער עולם האט נאך נישט קיין גאטס און קיין קארידזש צו קומען פארווערד, וועט ער זיך נאך דרייען ביז ער וועט אפהארגען נאך אפאר קינדער, און ביז ס'וועט קומען איינער מיט קארידזש. און האט אים אייזערט. נאכדעם איז די צווייטע זאך, און בטלת תורה הרבה בטלים כנגדך וויען רב. לויט ווי איך פארשטיי געשען יעצט א מורא'דיגע מעשה פאריגע וואך, די וואך גייט פרשת קורח, פאריגע וואך איז געגאנגען פרשת שלח, כ'מיין אזוי, ניין? קודם גייט שלח און נאכדעם קורח, רייט? יעצט וויל איך ענק פארציילן וואס איז געווען. די ווינער תלמוד תורה אין מאנסי, איך ווייס נישט וויפיל ווין רב איז באלעבאס צו נישט, נאר אז ס'הייסט ווין און די רב איז א קאראפטעד חברה'מאן איז אלעס גייט קאראפטעד. דער ווינער תלמוד תורה אין מאנסי, הערט א מעשה וואס איז געשען, ס'איז געקומען איינער און ער האט אנגעקאלט זיבען אינדערפרי, דער תלמוד תורה איז א באס דרייווער ער קען היינט נישט דרייוון, נישט געזאגט פארוואס, איך מיין. מ'מעג זיך פילן נישט גוט, האט מען אנגערופן א סאבסטעטוט דרייווער און מען האט אים געזאגט דו קום דרייוון. קומט ער אן צו די ישיבה, פרעגט ער ווי איז די באס רעבע, מוז דאך זיין א באס רעבע אויכעט, ער דרייווט אבער א רעבע דארף דאך וואטשן און אנווארטן די קינדער, האבן זיי געזאגט אונז האבן מיר נישט, דארטן מאכן מיר אונז די פאר טאלער, ס'הייסט יעדער מאכט געלט אויפן בלוט פון די קינדער, נעבעך. עניוועי, זאגט ער זיי איך גיי נישט דרייוון אזא באס, זייטס. ברוגז און ער גייט אוועק. קלוג האט ער געטון. למעשה ווערט ער געוואויר נאכמיטאג אז פארוואס האט יענער דרייווער נישט געקענט דרייוון, נישט ווייל ער האט געדארפט גיין צו נעמען א טוט עקסטרעקט אדער צו מאכן א פילינג אויף א ציין, נע, ס'איז אן אנדערע מעשה, הערט וואס איז געווען. ער האט א טאג פריער געפאטשקעט א קינד, און די קינד איז געקומען אויסזאגן, און מ'האט אים אויפגעפיקט זיבען אינדערפרי, ער האט נאך געהאט גענוג צייט ער זאל אריינקאלן אז ער קען היינט נישט קומען. פארשטייט? ס'איז לעבעדיג. סאו וויען רב דעטס יור סעקאנד סטרייק. סטרייק טו. פארוואס געשעהט עס? ווייל אז די רב איז קאראפטעד און ס'באדערט אים נישט סעקסועל אביוז און מ'זאל אראפ נעמען משה אלי' טייטלבוים איז במילא געשעהט רעכטס און לינקס אלעס ימין ושמאל תפרוצי ואת השם תעריצי און כדי וויען רב זאל זיך קענען דעקן דעם גאנצן שייגעץ שטיק האט ער נאך געמאכט א מורא'דיגע זאך ער איז געגאנגען רעדן ביי די אסיפה אין מאנסי מ'האט געמאכט אן אסיפה וועגן די אינטערוועש נאכאמאל אינטערנעט אה כ'האב פארגעסן אנטשולדיגט. אינטערוועש, אינטערנעט, טיסע מיט א וואלעם, דער שרייבער האט נישט וואס צו טון מיט איבעריג געלט, און דער משוגענער קלאר דארף האבן אפאר טאלער, איז ריפט מען צאם דעם עולם. צאם גערופן דעם עולם אין מאנסי, אלע ישיבות האבן עס בויקאט, נאר אפאר אידן וואס זיי זוכן אביסל כבוד אזוי ווי דער וויזשניצער רבי, צו ווינער רב, זיי זענען געקומען, און אויך דער באבוב פֿאָרטי פֿײַוו איז אויך געקומען, ער איז דארט געקומען, און ער האט געהאט א נייעם הוט, האט זיך געקויפט מיט ברייטע, מיט אזא ברייטן בריטל, אז א שבת טאר מען נישט גיין מיט דעם, ווייל ס'איז מער ווי א טפח, און מ'האט אים געזעצט לעבן ר' מאטעלע'ן, ער האט געזוכט אביסל כבוד, און כ'האב ענק שוין געזאגט, ווען ס'איז געווען די אסיפה דא אין ניו יארק,

דאס איז אויך געווען אין די צייט ווען ס'איז געווען אינטערנעט, ס'איז נאכנישט געווען דעמאלטס אינטערנעט, און דו טארסט דאך נישט האבן אויך נישט. ווען דיין זון מנחם מענדל האט אנגערירט א מיידל, ער האט זי געוואלט רעיפן אין די מיידל סקול אין בארא פארק, דאס האט אויך געהאט צוטון מיט אינטערנעט? אבער קיצור דאס איז ווין, וויאזוי פלעגט יום טוב עהרליך זינגען, ווינער יונגעלייט.

די זעלבע אויך איז צו מיר אזא חידוש ווינער רב אזוי ביליג זיך צו פארקויפן, צו פארקויפן די תורה, צו פארקויפן די קאמיוניטי, צו פארקויפן אידישע קינדער, נישט קיין ווינדער ער שפארט יעדעס מאל אפ נאך א חדר, א תלמוד תורה, א ישיבה, אלעס, קיין ווינדער ס'איז נישט דא קיין סייעתא דשמיא א מענטש זאל זיך אננעמען פאר משה אלי' טייטלבוים ווען ער ווייסט ער איז געווען א חזיר, האבן געזאגט, מ'ווייסט, ער האט שוין מודה געווען. איך גיי יעצט אין ארץ ישראל, ער האט גענומען איינעם פישער ער זאל פאר אים האנדלען, העשי פישער'ס א ברודער, און ער האט אנגעהויבן אז ס'איז לשון הרע'ס מיט רכילות, ער האט מיר פארגעהאלטן, זאג איך אים מיסטער פישער, לייזער, ר' לייזער, איר קענט דאך מיך, איך בין דאך נישט יעצט געבוירן, אונז קען מיר זיך נאך פון בארדיטשעוו, זאגט ער יא, זאג איך, ס'איז ממש לשון הרע, ס'איז נישט אמת גארנישט, ווילסט איך זאל דיר ארויפשטעלן די וויקטימס אויפן פאון, פרעגט ער יענעם, ווילסט איך זאל, ער וויל ארויפשטעלן די וויקטימס, זאגט ער ניין ניין ניין, עפעס איז יא געווען, נאר נישט געווען וואס ער זאגט, ס'איז נישט געווען משכב זכור ממש, ס'איז נאר געווען, כ'האב פערצופאל זיך ארויפגעבויגן אויפן יונג און כ'האב, דאס אלעס איז געווען פערצופאל האט ער אים געעפנט דעם זיפער און פערצופאל האט ער געעפנט זיין זיפער און פערצופאל האט ער אים געשטופט אין פיסק זיין ערווה, ס'איז אלעס נאר געווען פערצופאל. אמאל האב איך געטראפן יחיאל בראנער, ער האט נעבעך געטאטשט א בחור וואס איז געגאנגען אין די שלושים זאגן קדיש פאר זיין טאטן, געגאנגען זאגן קדיש.

ער איז שוין מודה, עפעס יא האט ער שוין מודה געווען פאר די פישער, האט דער פישער געזאגט אויב אזוי קען איך נישט מיט דיר האנדלען ווייל הרב נחום זאגט איך מוז האבן, ס'מוז זיין דא אן עורך דין ווען נישט הייסט עס משבש תהליכי חקירה, און שוין, ער איז שוין א מודה במקצת איז ער, באלד וועט מען אים מחייב זיין א שבועה. יעצט צוריק קומען צו דעם בערל גאלדמאן, רבותי ס'איז דא איבער צוויי הונדערט, מאתים, קאמפלעינטס, אויף בערל גאלדמאן, די מצב איז שרעקליך, יעצט לויפן זיי ארום צו די רבנים און זיי ווילן זען וואס מען קען טון, זיי קומען צו מיר אויך, זאג איך מען קען גארנישט טון, ס'איז בעסער אזוי, ס'פארט גוט, מ'וועט ארויסנעמען ברוך מרדכי'ן, מ'וועט ארויסנעמען דעם, לאמיר לאזן אלע חזירים. קומסט צו מיר יעצט? ווען איך האב ענק געבעטן מען דארף טון האט עטס געשפיגן מיר אין פנים, יעצט שפיי איך ענק צוריק אין פנים, דו ווילסט וויסן וואס מען קען טון? דו האלטסט נישט ביים טון וואס איך האלט ביים טון? מען דארף אים איינזעצן און מען דארף זען ער זאל נישט אינטימידעיטן די וויטנעסעס און די וויקטעמס, דעטס אלל וואס מען דארף טון. ער וועט גיין זיצן זעמיר געהאלפן, נישט וואס ער וועט זיין געזונט, אבער קודם וועט ער זיין ארויס פון דא. יעצט, ס'דא וואס זאגן אז מען זעט אים לעצטנס אין פלעטבוש, פלעטבוש? טריי טו פראטעקט יור טשילדרען. איך בין געגאנגען היינט אין די גאס פון בארא פארק, טרעפט מיך איינער זאגט איך מוז דיר זאגן די תורה וואס אין ווילימסבורג האט דער רב ער הייסט יצחק יוחנן האגער האט געזאגט וועגן פנחס שלום ער האט גערעדט פון זיין גדלות איך מיין ס'ווייזט זיך אויס לויטן גדלות אז דער בעל שם וואלט זיך געקומען נאך ביי אים לערנען וויאזוי מ'זאגט אלף בית. זאגט ער אבער ער האט קיינמאל קיינעם נישט באליידיגט קיינעם נישט געטשעפעט א מענטש, עניוועי עס קען זיין נאר איך וויל פארשטיין ווי אזוי האט ער אויף מיר אונטערגעשריבן א חרם און איך זאל נישט האבן קיין שול ווי צו דאווענען, דאס הייסט שוין נישט געטשעפעט א מענטש, און וואס הייסט שוין יא געטשעפעט א מענטש? וויל דיר זאגן דער מענטש איז געווען אזא חסר דעה ווען ער איז נישט ר' מאטעלע'ס זוהן וואלט ער געקענט פוצן די טוילעטס אין בית מדרש איז ר' מאטעלע יעדעס מאל איינער וויל עפעס א רב איי ער האט הוראה ער האט ער האט ער האט געהאט הוראה פון ערגעץ? גמרא זאגט כל שאינו בקי בטיב גיטין וקידושין, אל יהא עסק עמם, ער האט געקענט טיב גיטין און קידושין? יא! ער האט געוואוסט ער נעמט צוויי הונדערט דאלער פאר א סידור קידושין, דאס איז אים נאכגעלאפן ביז יענער האט עס אים באצאלט, סאו ער איז געוואויר געווארן היינט דער צדיק דער פיינער מענטש וואס האט קיינעם נישט געטשעפעט מיט קיינעם, אזא תורה זאגט מען? דער אר"י הקדוש האט געזאגט פאר ר' חיים וויטאל זעהסט די מצבה צוברעך עס אז דא שטייט שבחים? וואס דאס איז ליגנט און מען שלאגט אים פאר יעדן ליגנט. מען זאגט שלש סעודות בשעת רעווא דרעוון ליגנט שלאגט מען אים פאר יעדן ליגנט, ניין נישט דעמאלטס, מען ווארט מען זאל עפענען דעם גיהנום, ווייל שבת איז דאך שטיל דער גיהנום, איך וויל דיר זאגן איין זאך, דאונט אווער עקזעדזשערעיט ווייל אים וועט עס קאסטן א פרייז, דער מענטש איז א רשע מרושע, א שייגעץ, ער און נאך שקצים וואס זענען געוען זיי האבן אונטערגעשריבן אויף א מענטש זיי האבן זיך קיינמאל מיט אים נישט אראפגעזעצט ווייל זיי האבן געוויסט אז זיי וועלן זיך אראפזעצן וועט ער איבערדרייען דעם גאנצן עולם.

כ'האב געהאלטן אז אין אומאן איז די גרעסטע בתי זונות א מקום זימה, איך פלעג דאך רעדן מיט די חברה, היינט למשל וועסטו נישט זעהן איך זאל פארן אויף אומאן נישט ראש השנה נישט אינמיטן יאהר, ווייל אז די מקווה'ס זענען פערטיג האב איך מער נישט וואס צו זוכן דארט, איך האלט נישט אז דער אייבערשטער קען נאר אויסהערן די תפילות אין אומאן, ווייל טאמער האלט איך אזוי, איז קודם כל איז עס מנוגד צו א פסוק אין תהלים. קרוב אדושם לכל קוראיו לכל אשר יקראוהו באמת. דער אייבערשטער איז נאנט צו יעדן מענטש וואס רופט אים אמת'דיג. אוודאי מ'דארף דאווענען מיט מנין אויב ס'איז דא, מיט אלעם. מ'דארף דאווענען אין א שול אין א בית הכנסת קבוע, אבער איך זאל זאגן נאר אין אומאן גייט דורך די תפילות ביזן הימל? אהמ, איי וואלט בי, קודם איז עס קעגן א פסוק אין תהלים, און נאכדעם איך וואלט געווען, חלילה איך וויל נישט ארויסרעדן, נישט קיין איד קיין מאמין, ווען איך גלייב אזוי. און וואס איז געווען פאר ר' נחמן איז געווען? און וואס איז מיט די אלע מיליאנער אידן וואס האבן נישט געדאווענט אין אומאן? כ'האב געהערט א גוט ווארט, ס'איז דא ר' נפתלי פרידמאן, דער אין מירון איז ער דער גבאי, דער רבי דארטן, ער גייט אנגעטון ווייס, און די חברה האבן פרובירט משכנע זיין, זיי קומען אויף אומאן, אומאן, אומאן. זאגט ער, די נאראנים וואס איר זענט, אלע תפילות גייען דאך דורך ארץ ישראל, כל העולם כולו עוברים לפניך כבני מרון, זיי גייען דא דורך אין מירון. זאגט ער, איך הער ווי ענקערע תפילות קומען אריין פון אומאן, דארף איך פארן דארט מתפלל זיין? בין איך דאך דא. דאס הייסט מ'האט געמאכט דערפון א גאנצע מעשה, יעצט די אלע זאכן באדערט מיך נישט, קענסט גלייבן, קענסט. טוה וואס דו ווילסט, דאס אינטערעסירט מיך נישט, נאר ליידער בין איך דארט געווען פֿיר אדער פֿינף יאר ווען כ'האב געמאכט די מקוואות, כ'בין געפארן פאר ראש השנה מיט אלעם, כ'בין דארט געווען אינמיטן יאר, כ'האב געזען אזויפיל זנות, ותראו את שקוציהם ואת גלוליהם, עץ ואבן, ס'איז געווען געפערליך, כ'האב דאך געהערט וואס דער עולם רעדט אויך, אז איך בין דאך אן עמך מענטש, איך זיץ דאך נישט אויבן אן, זאגט מיר איינער אזוי, דער טיקעט קאסט מיך טאקע פֿינף הונדערט דאלער, אבער א זונה קאסט מיך צען דאלער, און איך האב צוואנציג שטיק איבער די דריי פיר און פינף טאג וואס איך בין דא, איז לוינט זיך'ס מיר, ווייל ווען איך דארף דאס מאכן אין ארץ ישראל אדער אין מאנהעטן, קאסט דאך יעדע זונה דריי פיר הונדערט דאלער. ס'איז דא וואס זיי קומען מיט אן ערנסקייט, די ערשטע פיר פינף טויזענט, די פלעגן אייביג קומען מיט אן ערנסקייט מיט א צובראכן הארץ,

וועט מען דיך נישט נעמען מער ווייל די האלטס נישט מיט מיט אונזער שיטה די שיטה הקדושה, האב איך זיך געזאגט ר' איד ווען איך בין ענדיג ענדיג מיט די מקווה און איך געב עס איבער פאר אן ערנסטן מענטש וויל איך אפילו מער נישט קומען איך האב גענוג ארבעט אן ענק און איך ברויך עס נישט און איך דארף נישט זיין דארטן דער משגיח און צוצושטעלן א מענער מקווה נאר אט דא איין פרוי מקווה אויך וועגן דעם האב איך עס געמאכט אבער אדער דען דעט איך האב נישט מיט די גאנצע זאך גארנישט.

איך בין נישט קיין שונא פאר ברסלב, מיין טאטע הריני כפרת משכבו, ער איז זייער אדוק אין ברסלב, איך האב געוואוינט העכער ברסלב'ער בית מדרש ווען איך בין אויפגעוואקסן, און ברסלב איז ביי מיר איינגעבאקן אין הארץ, איך האב געקענט א איד וואס ער האט געהייסן הרב הערשעלע וואסילסקי, און ער האט מיר אונז, כ'מיין אונז האבן געוואוינט אין איין הויז, ער האט אונז אסאך אסאך. געשטעלט אויף די פיס, געזאגט מוסר, און אזוי ווייטער, ער איז געווען א ליטוואק פון באראנאוויטש, איך וועל קיינמאל נישט פארגעסן דעם רבי הערשעלע וואסילסקי, אבער דאס האט נישט מיט ברסלב, מיט אנדערע ווערטער, רבי הערשעלע איז געווען א מאשין פאר זיך, און ער איז געווען א געוואלדיגער משפיע אויף בחורים מיט אלעם, ס'איז אנבעליוועבל, ער איז געווען א מלמד, אבער ער האט נישט געטאטשט די בחורים מיט די הענט, ער האט זיי געטאטשט מיטן הארץ. ס'איז דא א מורא'דיגע בוק יעצט ארויסגעקומען, ס'הייסט טאטשד ביי די ראביי. ס'איז דא ראבייס וואס זיי טאטשן מיטן הארץ, ס'איז דא ראבייס וואס זיי טאטשן מיט די הענט. עניוועי, איז דער ר' הערשעלע וואסילסקי, האב אים נארמאל ליב געהאט, ער איז געווען א געוואלדיגער מענטש, אבער ברסלבער חסידות איז זייער פיין און הייליג ווילאנג יו דאונט אווערדו איט. יעצט, איך האב ענק געזאגט מען פארט אויף אומאן, מען פארט זינדיגן, ס'קומען פרייע, ס'קומען חילונים, ס'קומען פון אלע שיכטן, פון אלע קרייזן, און ס'איז א מורא'דיגע פראבלעם. אויסער דעם איז דא וואס זיי זאגן אז זיי פארן אויף אומאן, זיי קומען אינגאנצן נישט אן אויף אומאן, זיי קומען בכלל נישט אן דארט, זיי קומען אן נעבעך דארטן, איך ווייס אין וויסבאדן, אין וועסט דזשערמעני, צו אין אנדערע פלעצער, אין קיעוו, און ס'איז כדי בזיון וקצף. ס'איז א א גוטע א גוטע קללה דאס גאנצע געפארעכץ, ס'פארן פערציג פופציג טויזנט מענטשן, א גרויס פארשען פון זיי זענען פריי, אסאך ווילן ווערן פרום, אסאך האבן נאכנישט קיין חשק צו ווערן פרום. עניוועי, ס'איז דא אין ארץ ישראל איז געגאנגען יעצט איינע פון די פארטיי וואס האט געוואונען זענען די לעיבאר, די לעיבאר פארטי אזוי הייסן זיי, איז דא מירב מיכאלי זי איז א ארץ ישראל'דיגע זי איז מסתמא א חילונית איך קען זי נישט פערזענדליך, און זי האט געזאגט יעצט א גרויסע דרשה און זי האט מסביר געווען אז דאס גאנצע פארן אויף אומאן, איז איין שטיק זנות און צו טון וואס מען טאר נישט, יעצט פון ווי ווייסטו דאס? ווייל זי באקומט אינפארמעישן, ווען נישט קען מען זיך דאך איינזעצן, קען זיי פאר דעפעמעישן, מען קען זיי סוען, סאו אבוויעסלי איז אזוי, ווען נחום ראזענבערג זאגט עס איז דאך דער משוגענער פון שטאט, מילא וואס האט ער יא געזאגט האט ער נישט געזאגט, אבער יעצט אז ס'זאגט עס שוין א מעמבער אוו. פארלעמענט, מירב מיכאלי, אה, יעצט האט עס די וועלט אויפגעכאפט, יעצט גייט עס ארום אין גאנץ ארץ ישראל, יעצט ברסלב האט אנגעהויבן צו לייגן אויף איר לחץ זי זאל עס צוריק ציען, ווייסט דאך ווי דער סדר איז, צו איז צוריק, צו אריין, צו ארויס, צו ארויף, צו אראפ. נא נא נא נא, זי האלט נישט ביי צוריקציען, זי האט געזאגט, איך האב נישט געזאגט אז יעדער וואס ער פארט דארט פארט זינדיגן, איך האב געזאגט אז דאס איז דאס פלאץ וואס מען נוצט אויס אז מען זאל קענען גיין זינדיגן. ווער? איך בין זיכער אז משה קרעמער גייט נישט זינדיגן ווייל ער האט דאך מיט זיך זיין ווייב. לעזער בערלאנד קען זיין האט יא געזינדיגט, קען זיין ר' נחמן האט אים ארויסגעשטויסן פון דארט, ר' נחמן וויל אים נישט האבן מער, האט ער אים געשיקט אויף האלאנד. פארשטייסט? דאס דאס איז וואס דא גייט פאר, און איך בעט יעדן איינעם, דער חילוק איז אויב איר פאלגט אן טיים צו נישט, ווי דער חילוק איז אז איר קענט ראטעווען אמאל א גאנצן דור. ווען איר פאלגט מיך ווען פון אנפאנג ווען כ'האב ענק אלץ געזאגט וואס גייט פאר מיט טשיילד מאלעסטעישן וואלט נישט ארויסגעפאלן נאך אפאר דורות, דערווייל שלאג איך מיך שוין באלד צען יאר, און די צען יאר איז דאך יעדעס יאר איז דאך דא א דור, איר ווייסט דאך מען רופט אויס שלום זכר פון יעדן בית מדרש אין די צענליגע, איז טאמער פאלגט עטס ווען וואלט ווען גוט געווען, האט עטס דאך נישט געפאלגט, סאו וואס גייט יעצט זיין? גארנישט! יעצט האט עטס פארלוירן! יו לאסט, נישט איך. איך האב טאקע נישט ווי צו דאווענען, אבער עטס האטס פארלוירן די מערכה, האטס פארלוירן אסאך אסאך דורות. עניוועי, איז די זעלבע מיט דעם אומאן, איך וויל זאגן פאר די אלע חברה אויף אומאן איז שווער צו זאגן זאלסט מיטפארן מיט דיין ווייב ווייל זיי לאזן נישט אפיציעל, און ווען נישט האסטו א פראבלעם ווי מ'שלאפט, מען שלאפט דאך דארטן צען צוועלף איין אנדערן אין איין צימער, ס'איז זייער נישט.

און ווען איך זאג אז ס'האט עפעס א שיעור און איך האב נישט געזען, איך זאג ביים דאווענען, אזוי פלעג איך דאך נישט דאווענען, ווייל יצחק שטערן האט געטענה'ט מיין תפילין ליגט דאך דארט אין סאטמאר איך קום אפילו נישט אריין, פאר היינט דאווען וואלט איך פארנומען, זאג איך א משנה, אלו דברים שאין להם שיעור שטייט הפאה והביכורים והראיון וגמילות חסדים ותלמוד תורה, שטייט נישט דארטן ונסיעה לאומן? שטייט נישט די זאך, ביסט שוין געווען, ר' נחמן וועט דיך שוין ארויסשלעפן. וויפיל ס'איז אמת די מעשה און וויפיל ס'איז נישט אמת דאס ווייס איך האב איך איינמאל אמאל מסביר געווען וואס ר' נחמן האט נישט אונטערגעשריבן צו אפילו ווען זיי רעדן וואס ער האט נישט אונטערגעשריבן אין זיין ספר. דאס איז פורים תורות, דאס גלייב איך גארנישט. יעצט איך זאל גלייבן אז איינער וועט זינדיגן אלע עבירות שבתורה און ער וועט גיין צו ר' נחמנ'ן? וועט אים רבי נחמן ארויסשלעפן פון גן פון גיהנום, מילא האסטו דאך מבטל געווען דעם אני מאמין וואס דער רמב"ם זאגט, דער רמב"ם זאגט דאך א שיינעם אני מאמין, דער רמב"ם זאגט אני מאמין באמונה שלימה, אז דער אייבערשטער באצאלט שכר טוב ווער ס'האלט די מצוות, און ער מעניש למי שעובר על מצוותיו, זאל איך זאגן הייסט עס אז דאס נאר געווען ביז רבי נחמנ'ס צייט, הייסט. צו אז מ'איז געפארן צו רבי נחמן שלעפט ער ארויס פון גיהנום, און אמער רבי נחמן האט נישט געזאגט ווען ער וועט דיך ארויסשלעפן, קען זיין קודם וועט ער דיך לאזן דארט זיצן גענוג לאנג, סאו איך וויל איך וויל ענק מסביר זיין, דאס איז א מעשה אזוי, ער האט געשטעלט צוויי עדות און די צוויי עדות האבן געזאגט און ער האט צוגעזאגט נעכטן, מארגן און ער וועט צוזאגן אן אנדערס מאל און וועלכע קאפיטלעך. דאס איז א מעשה פון א הילכתא למשיחא, און בכלל איך גלייב גארנישט וואס חסידים פארציילן, ווייל קודם כל ס'דא יעדע מעשה באקומט א בארד, מ'שניידט צו אביסל, מ'פוצט עס צו, און נאכדעם איז געווען אזוי, ס'איז געווען זייער צובראכענע מענטשן, גאנץ ברסלב'ע חסידות, און מ'האט פרובירט זייער שטארק מ'זאל צוזאמהאלטן דעם עולם ארום די שיטה און דעם דרך פונעם הייליגן רבי נחמן, האט מען געקענט אמאל צולייגן עפעס. ס'דא, איך האב ענק שוין געזאגט, ווען א יבמה פאלט פאר א ברודער וואס ער איז נישט קיין שומר תורה ומצוות, איז דא א גאנצע אריכות וואס די דין איז, צו זי מוז נעמען יבום צו נישט, איז דא אין שולחן ערוך א מדובר אז ס'ווענדט זיך צו ווען זיי האבן חתונה געהאט, צו ס'איז געווען, ער איז געווען פריי צו נישט, בקיצור שטייט דארטן אין ש"ך, זאגט דער ש"ך אזוי, דאס קומט פון רבינו נטרונאי, גאון, ס'ידוע איז געווען א סגי נהור וכתבו תלמידיו בשמו דברים שלא עלו על לבו לכתבו, סאו אויב מ'האט דאס געקענט טוהן אין די צייט פון די ראשונים, פארוואס זאל איך נישט האלטן אז ר' נחמנ'ס חסידים האבן נישט געטוהן די זעלבע זאך? יעצט אז דו ווילסט גלייבן דערין, דו ווילסט עס טוהן, וועסט זאגן די צען קעפיטלעך, וועסט לויפן אין מקווה, אלעס איז פיין, ביסט שוין געווען ביים ציון איינמאל און צוויי מאל, אבער זיצן וויילן ראש השנה דארט, מיט די אלע פרייע, דארט איז דא דראגס, דארט איז דא רעיפס, דארט איז דא זנות. איטס נאט סאמטינג דעט שוד בי דאן, און איך רעד דערפון יעצט באריכות ווייל באלד גרייט זיך שוין יעדער צו מיט די טיקעטס. כ'וועל דיר גראד געבן די בעסטע ראיה, דער ערשטער וואס איז געפארן מיט מסירת נפש איז געווען ווער? ר' לעזער בערלאנד, קוק ווי ער זיצט היינט, פארוואס? נישט ווייל ער האט נישט געמאכט אויף א שלימה לחם משנה, ווייל ער האט געטאטשט פרויען, און ער איז שוין געווען דער וואס איז געפארן מיט מסירת נפש. סא לאמיר לעבן אין ריאליטי, פארסט אויף אומאן, דיין מאן קען צוריקקומען. און האבן געזינדיגט אויך. און דער אמת איז, איך פארשטיי פארוואס לעזער בערלאנד קען זינדיגן, וויבאלד ער האט דאך מפרסם געווען דעם רעב, און ער האט דאך מפרסם געווען אז דער רעב וועט ארויסציען פון שאול תחתית, איז במילא מעג ער ליגן אין שאול תחתית, ער האט דאך א גאראנטי אז דער רעב וועט אים ארויסציען. יא, ער כאפט אבער נישט די אלע גאראנטיעס איז אז טאמער מ'האט תשובה געטון און מ'האט זיך געטרייט אפציהיטן פון זינד, ווייל אחטא ואשוב איז אין מספיקין בידו לעשות תשובה. און דער אייבערשטער האט נישט אויסגעזאגט ר' נחמנ'ען אז זיינס א חסיד איז אין גיהנום וועט ער בלייבן דארט, מען דארף דאך אים דאס אויך אויסזאגן, שטייט דאך נישט אז ער זיצט ביים טיר פון גיהנום, אז אברהם אבינו שטייט ער זיצט ביים טיר פון גיהנום, באט אדער דען דעט, נעה ס'איז א אנדערע מעשה, געווען אמאל א איד וואס איז געגאנגען שפילן יום כיפור גאלף, יום כיפור גייט ער שפילן גאלף, שוין צו מאכן א לאנגע מעשה קורץ, און ער געט א קלאפ דעם באל און ס'מאכט א האול אין וואן, א האול אין וואן מיינט ס'פארט איבער אלע וואסערן מיט אלע. בערגעלעך און איז אריינגעפאלן גראד אינעם לאך. הייבט ער אן צו וויינען, זאגט רבונו של עולם וואס טוסטו דאס צו מיר, אז דו געסט מיר שוין איך זאל מאכן א האול אין וואן, קיינער איז דאך אבער נישט דא עס צו זען, ווייל יום כיפור קומט דאך קיינער נישט אין א גאלף קארס, איז דאס זעלבע דא אויכעט. ווער וועט פארציילן ר' נחמנ'ן ווען ס'קומט אריין דער זינדיגער מענטש, ס'זאל נישט זיין ווער ס'זאל אים פארציילן. איז במילא רבותי לאטס ענק אפ מיט די אלע שטותים און מיט די אלע הבטחות, מ'דארף זען אפאר זאכן, קודם אז מ'זאל נישט זינדיגן, טאמער מ'האט געזינדיגט זאל מען גראד תשובה טוהן, און נאר דעמאלטס האמער אונז א הבטחה פונעם אייבערשטן אם יהיה נדחיך בקצה השמים משם יקבצך השם אלוקיך ומשם יקחך, דאס איז די גרעסטע און די בעסטע הבטחה, די רעסט איז אלל נאן. סענס. יעצט, איך ווייס ס'וועלן אסאך ברוגז ווערן מ'וועט אנהייבן צו קאלן אזוי ווי די ברסלב'ער האבן א מנהג זיי גייען גראד קאלן וואס הייסט די רבי האט געזאגט די רבי האט געזאגט די רבי האט געשטעלט צוויי עדות איך וויל דיר זאגן אונזער רבי וועם אונז האמיר געקענט דעם סאטמאר רב האט אויך געשטעלט אסאך עדות ער האט געשטעלט עזריאל גליק פאר אן עדות ער האט געשטעלט די רעבעצן מען האט נאכגעזאגט אין זיין נאמען זאכן וואס איז לא עלו על לבו אפילו צו זאגן לאטס אפ מיט די אלע זאכן. עניוועי, יעצט איך בין נישט קיין מתנגד אז מען זאל פארן, איך טריי ענק נאכאמאל צו זאגן, ווען מען פארט זאג איך נעם מיט דיין ווייב, דא איז שווער צו זאגן מיטצונעמען די ווייב אז זיי לאזן נישט, איז זאג איך דיר פאר נישט, זיץ אינדערהיים, ענדזשויען דיין ווייב אינדערהיים, ראש השנה, מיט דיינע קינדערלעך, און פארטיג. יעצט רבי עקיבא איז געזעסן אין תפיסה, איז רבי שמעון בן יוחאי אים געגאנגען וויזיטן, האט ער אים געזאגט דריי זאכן. האט ער אים געזאגט אין די תפיסה, איינס איז הרוצה ליחנק יתלה באילן גדול, אז איינער וויל זיך דערווערגן זאל ער זיך הענגען אויף א גרויסן בוים, איז זאגט רש"י טאמער ער וויל זאגן א זאך מען זאל אים אויסהערן און גלייבן זאל ער עס נאכזאגן פון א גרויסן מענטש, דאס הייסט הרוצה ליחנק יתלה באילן גדול. יעצט איך אז כ'האב עס געזאגט האט מען פון מיר געלאכט, יעצט זאגט עס שוין די כנסת פון ארץ ישראל. און ס'ווערט ארגער פון יאר צו יאר, מען פארקויפט דארטן דראגס, מען שטופט דארטן דראגס, ס'איז א אומגליק וואס דארטן גייט פאר, סאו עט די ענד אוו די דעי אז דו ווילסט נישט קיין פראבלעמס זאלסטו מאכן זיכער איין זאך אז דיין מאן זאל זיצן אינדערהיים און דו זאלסט אים וואטשן, ער זאל דיך וואטשן, און פארטיג. יעצט צו זאגן אז זי איז א חילונית, זי איז יא א חילונית, זי איז נישט קיין חילונית, די אלע זאכן איז דאך אונז נישט אינטערעסאנט צו זי איז א חילונית צו נישט, אויב זי זאגט א זאך וואס דאס איז ריכטיג, איז עס ריכטיג. און טרייטס נישט צו דינייען ריאליטי, קומט אן דער רבי, דער הייליגער רבי, נע נע נע נע, ליסן ליסן ליסן ליסן, ווי אר אוועיר אוו עווריטינג, איך בין ברוך השם נישט קיין חילוני, נישט קיין חילונית, קען די גאנצע באלאוני. איך זעה וואס דא גייט פאר, איך זעה אז די פרומע זענען פונקט אזאלכע נואפים ווי די פרייע, מען קען נישט זאגן אז אונז זעמער א מער א אפגעהיטענערע קאמיוניטי ווי די פרייע ווייל אונז זעמער שומרי שבת, שומרי שבת איז גרינג צו זיין, היינט איז דא די שבת לאו, מען דארף שוין נישט ארבעטן שבת, סאו וואס איז היינט די ביג דיעל פון צו זיין א שומר שבת, באמת וואס איז די ביג דיעל דערפון, ס'איז רילעקסינג, ענדזשויעבל, און אלעס, מען דארף זיך איינהאלטן אביסל פון צו רייכערן, נו, אויף דעם ווי מען זאגט. לוינט זיך נאך צו האלטן דעם שבת. אבער די ערוה, דאס איז שוין שווער צו האלטן. יעצט איז דא די ראשי תיבות ושמרו בני ישראל את השבת איז די ראשי תיבות ביאה. וואס דאס קומט אונז צו לאזן הערן איז, שבת איז נישט אזוי שווער צו האלטן, אבער ביאה, די ערוה, דאס איז די וויכטיגסטע און די שווערסטע זאך צו האלטן. סאו דאס דארף מען זייער וואטשן אז מען זאל חלילה נישט פוגם זיין. יעצט איך הער זאגן אויף אין דעם שלום אין בעלז. איז נישט געווארן און ס'וועט מסתם נישט ווערן אויך נישט. ארבעט האט געוואלט אז ער זאל קענען גיין צו שמחות פונעם קאזין, אבער דעטס עבאוט איט. דער בעלזער רב זעט אויס איז נישט צופרידן פון דעם גאנצן שפיל, ער האט נישט מכבד געווען דעם מאכניווקער רעבן, און ער האלט אים נישט ביים לאזן ער זאל זיך רופן בעלז, פארוואס זאל ער יא לאזן? גענומען האט מען אים צו זיין מאכניווקער רבי, ער האט שוין אן איינגעפעדעמטע קארפארעישן בעלז, פארוואס זאל ער לאזן יענעם זיך רופן בעלז? ווייל יענעם איז אזוי בייגעפאלן? צו ווייל משה טויבין איז אזוי בייגעפאלן? צו ווייל אייליש ענגלענדער האט נישט וואס צו טוהן מיט זיין געלט ספענדט ער עס פאר משוגענע זאכן? אייליש האט גראדע זין גרויסע תלמידי חכמים און אייליש האט גראדע ער אליין האט גראדע אזאלעכע קינדער וואס זענען געגאנגען פאר סייקאלעדזשי זענען געגאנגען זיך צו לערנען וויאזוי מ'איז מחנך בחורים זיי האבן זייער א פיינע ישיבה געהאט. איז איך ווייס וואו דער משוגענער לאזט זיך אריין אויסגעבן געלט פאר שטותים, ממש ס'איז א רשעות און א נארישקייט. בוי אויף די ישיבה, דאס הייסט מאכניווקא, מאכניווקא רבי האט נישט געהאט קיין קינדער, ער איז געקומען און האט זיך געבעטן ביים סקווערער רבי'ן ער וויל בויען טשערנאבלער מוסדות, רוף עס טשערנאבעל, און דער סקווערער רבי האט אים צוגעזאגט, נו האט ער געבויעט ביי זיך טשערנאבלער מוסדות, נישט דאס האט מאכניווקא רבי געמיינט, נאר גארנישט נישט די ערשטע רשעות וואס ער האט געטוהן, איך הער זאגן אז די סאטמארער האבן אפגעקויפט דארטן א פלאץ וואס זיי האבן געוואלט מאכן. א תלמוד תורה, ס'איז פונקט געגן איבער סקווער, איך גיי אין סקווער זיי האבן געשטערט, ס'האט זיי גארנישט געהאלפן ווייל סאטמאר האט דאך אויך פאוער, דו ווייסט דאך חיים שייע די מאמזעריקא רבי, די טאטע פון די מאמזעריקא'ס איז א שוואכער בעל פאוער, ער האט אויך פאוער, הער איך אז סקווער, מ'האט שוין אפגעשניטן די ביימער, מ'האט שוין געוואלט דארט בויען, יעצט דער סקווערער רבי האט באצאלט א מיליאן דאלער זאלן אוועקגיין צו אן אנדער פלאץ, ער האט באצאלט א האלבן מיליאן דאלער פארן מונקאטשער אויכעט. ער איז אזוי צעדרייט דער סקווערער, ער לעבט אין זיין באקס, ער רעדט זיך איין אז ער קען אפהאלטן כלל ישראל, דו קענסט נישט אפהאלטן כלל ישראל, כלל ישראל איז זייער גרויס, דו קענסט זיי נישט אפהאלטן, מען וועט קומען ביז צו דיין גרעניץ, און מ'וועט נאכאמאל אונטערברענגען דאס גאנצע קאמוניזמוס, ווער דארף עס האבן היינט, וואס טוט עס פאר אידישקייט? סאו ער רעדט ער זיך איין, ער וועט קויפן, ער וועט טוהן, ער וועט יעדן שטערן. דאס האט דער אלטער סקווערער רבי געמיינט, קומט פארקויפן, דער טאטע האט געזאגט מען זאל נישט בויען, מען זאל נישט, מען זאל נישט, קודם ווייס איך נישט וואס דיין טאטע האט געזאגט, דו ביסט א ליגנער, ביסט אזוי ווי דער ברסלב'ער, וואס דו זאגסט איז ליגן. און צווייטנס, טאמער האט ער געזאגט אז מען זאל נישט לאזן קיינעם בויען ארום און ארום, וויל איך דיר זאגן, איז ער געווען נישט קיין צדיק, נאר דאס פארקערטע, דאס הייסט מען זאל נישט בויען אידישקייט. דער סאטמאר רב זכרונו לברכה ס'איז געווען עפעס אמאל מ'האט געדארפט מאכן מיט א אן אפיעל צוויי וואכן ארום פאר די שול איז געקומען עפעס א זאך וועגן ארץ ישראל האט די רבי געזאגט אז מ'זאל עס מאכן הונדערט פראצענט מ'זאל עס מאכן זאגט מען אבער דער עולם וועט נישט געבן קיין געלט האט די רבי געזאגט פונקט פארקערט אז מ'וועט אויסלערנען דעם עולם צו געבן די וואך וועלן זיי נעקסטע וואך אויך געבן מ'וועט אויסלערנען נישט צו געבן וועלן זיי גארנישט געבן מ'טאר נישט לעבן אזוי קורצזיכטיג סאו למעשה ער זאגט אויך נאך שקר אין זיין טאטענס נאמען טאטע האט נישט געלאזט געלאזט מאכן נאר איין מנין מ'דאוונט, עס איז נישט קיין געדאוונעכץ, זיי רייבן זיך מ'שטופט זיך, די קינדער מוזן זיין אינדרויסן. איך הער זאגן אז דאס איז געווען די רעבעצענס איידיע, אבער ווען ס'האט זיך געגרינדעט די שטעטל, דער רבי יעקב יוסף האט זיך נישט געקענט צוגרייטן פונקטליך צום עולם, האט מען געמאכט ס'זאל זיין נאר איין מנין ווייל ס'האט נישט געווען קיין פלאץ פאר צוויי מנינים. אבער היינט אז ס'איז דא. אזויפיל קען איין אויער אזא גרויסע צאל מענטשן? מען דארף מאכן עקסטערע מניינים פאר בחורים עקסטער פאר אינגעלייט, און ביי די בחורים און ביי די אינגלעך דארפן די מגידי שיעורים מיט די מלמדים מיט דאווענען מיט זיי, האט דער משוגענער אריינגערעדט אז מען דארף זיין נאר איין מנין, און ער זאגט נאך זיין טאטע האט עס געזאגט, דער טאטע האט עס געזאגט, דער טאטע האט נישט געזאגט, און אז ער האט געזאגט האט ער נישט גוט געזאגט, כבודו במקומו מונח, סא עניוועי. איז למעשה מיט דעם שלום פון בעלז זעהט זיך אויס אז ס'גייט נישט זיין קיין שלום, און איך האלט אז מאכניווקע דארף זיך האלטן צום נאמען מאכניווקע, דו דארפסט נישט דעם נאמען בעלז, און אויף דעם דארף מען נישט מאכן אזא מלחמה צווישן משפחה, צווישן אלעס, ס'איז נישט ריכטיג, און דו ביסט נישט בעלזער רב, ווען בעלזער רב האט אנגעהויבן צו ארבעטן ביסטו נאכנישט געווען אין די ביזנעס אז דו גייסט זיין רב צי רבי, קיינער האט נאכנישט געקוקט דיין וועג, און בעלז איז געווארן עסטעבלישט. און דו מוזט זיך רעכענען מיט דעם. קענסט נישט אריינשפרינגען ווי אזוי ס'איז געווילט. ס'איז געווען אמאל א רעבע, אזוי פארציילט מען, געווען אמאל א רעבע וואס איז געקומען צו דעם תורת נועם אז ס'איז געווען עפעס א רב וואס ער האט געטענה'ט אז מען רופט אים נישט מורה מורינו און ער איז זייער צובראכן פון דעם און זיין קהילה רופט אים נישט מורי מרעיני. בקיצור האט אים דער רב געזאגט.

עס האט נישט קיין שוה פרוטה אויף דעם איז נישט מחויב דן צו זיין. מחלוקת איז דא און פארטיג. גוט איך האב געוויסט אז דא וועט נישט זיין קיין שלום איך האב ענק געזאגט אויפן האטליין צוויי וואכן צוריק דער רב ליידט אויף נערוון יעדער ווייסט דאס האט זיך זיינע אפס ענד דאונס שרעקליכע אפס ענד דאונס ווערט אדזשאסטעט מיט מעדיקעישאנס איז במילא יעצט זאל ער יא קומען זאל ער נישט קומען די קינדער פירן אים ער האט קיין עין הרע צען אייניקלעך כ'ווייס נישט וועמענס די אייניקלעך זענען אבער ס'הייסט אז ס'איז זיינע. קען זיין ס'איז גאר חיים יושע'ס אויך, איך האלט אז חיים יושע טאר זיך נישט משדך זיין מיט בעלזער, ס'קען זיין ס'איז גאר פון דעם זעלבן טאטן חוששין לזרע האב. איז על כל פנים, ס'א נערוון ליידנדיגער מענטש, ווען מ'האט אים אנגעדרייט האט ער געלאזט ער זאל קומען, ער האט זיך נישט אויפגעשטעלט, קוים געגעבן שלום, און שוין, און ס'איז פאר שלום, נו בקיצור, פאר וואטעווער איטס ווארט איז עס גוט, אויף אזויפיל אז די משפחה קענען קומען צו שמחות, אבער עס וועט נישט זיין שלום, און דער בעלזער רב איז נישט. ער דארף אים נישט געבן אז ער זאל זיך רופן מאכניווקע בעלז, נאו וועי! ער דארף אים דאס נישט נאכגעבן, ווען ער איז נאך געזעסן און געפאשעט חזירים, איז שוין דער בעלזער רב געזעסן און ער האט שוין געפירט א רביסטעווע, און אפילו ווען ער גיט ווען נאך און שרייבט אונטער, וואלט בעלזער רב שפעטער געטון אנדערש, און געזאגט די גבאים האבן עס געטון, איז דאך נישט יציב, און איך וויל ענק זאגן, פון בעלזער חסידות קענט איר זען אז השם הוא האלוקים אז דער אייבערשטער פירט די וועלט, קענט איר זען ממש באשיינפערליך. נישטא נאך אזא מענטש אזוי קראנק ווי ער, א מענטש וואס האט אזויפיל מענטשן געטשעפעט פאר גארנישט ווי ער, און ס'איז נישט דא אזא חסידות וואס האט זיך אויפגעבויט פון סקרעטש און געווארן כמעט פון די גרעסטע חסידות'ן וואס איז דא, אן א מנהיג, אן גארנישט, א מנהיג וואס איז געווען קארופטירט, א מנהיג וואס מ'האט אים גערודפ'ט, א מנהיג וואס האט מבטל געווען אלע מסורות וואס מ'האט געהאט, יא לערנען ענגליש, נישט לערנען ענגליש, אהער אהין, כ'זאג נישט אז ער האט געטון שלעכט, כ'נעם נישט קיין שטעלונג אין דעם. אז סוף כל סוף ווען ער שטעלט זיך ווען נישט צו, וואלטן די מיידלעך אפגעפארן אינגאנצן. אבער איך זאג אויף אזויפיל, דער מענטש האט גארנישט געטון, עס האט זיך געבויט בנינים ווי שוועמל, פון אלע זייטן האט זיך געבויעט בנינים. דא קענט איר זען אז דער אייבערשטער פירט די וועלט, און נישט די שקצים. סלאוויאנקי גאלד וועט באמבארדירן בעלז שנעל, דער ער וועט ער וועט. סלאוויאנקי איז א בלוטיגער ארעמאן, ער איז ר' בער מיילעך'ס אן אייניקל. ער מאכט נסיעות ער זאל מאכן פרנסה, סאטמאר האט אים שוין אפגעלאזט זיי צאלן אים נישט קיין געלט מער ווייל ס'איז שוין נישט דא וועמען צו שלאגן, און ער איז געווען דער וואס האט גענומען דעם בעלזער רב, ער האט מיט אים געוואלט מאכן פאטאש, פארוואס? וואס האט דיר בעלזער רב געטון? ווייל האסט באקומען א וועידזש? סאו וואס איז יעצט? באקומסט שוין נישט קיין וועידזש, יעצט מעג שוין בעלזער רב עקזיסטירן? דאס האט ער געזען, ס'איז דא מענטשן וואס די הצלחה לויפט זיי נאך, זיי טוען גארנישט און די הצלחה לויפט זיי נאך, און לאידך גיסא איז דא מענטשן וואס וואס זיי טוען גייט על הפנים. פונקט פארקערט איז לאמיר זאגן אז בעלזער רב האט געבויעט בעלז א נעכטיגן טאג, ס'האט זיך געבויעט אן אים, און נאך מער די מחלוקת און די אלע מתנגדים האבן פשוט צוגעהאלפן ער זאל וואקסן ווייל די יוגנט האט געטענה'ט, אונז וויל מיר אויכעט א מנהיג, א מלך, שימה עלי מלך ככל הגוים אשר סביבותינו.

געגעבן טרייפע פלייש אפיציעל, די רבנות, די משגיח פון די רבנות האט דאס געכאפט, בקיצור, די רבנות האט גע'פסל'ט דא מיליאנען דאלער ווערד פלייש, האבן אנדערע געטענה'ט וואס א רעכט האסטו דאס צו טון, אפשר זאגט דער משגיח ליגנט, האבן זיי אים געשיקט דא אין אמעריקע, דא דא א פארמער עף בי איי עידזשענט וואס ער געט די פאליגרעף, די ליי דיטעקטערס, און געס וואט? הא הא הא, נעמט זיך לאכן רבותי, ס'איז צום וויינען. ער האט געפעסט דעם טעסט אן קיין שום פראבלעם, און ס'איז ליידער אלעס אמת. רבותי, איך זאג ענק נאכאמאל, ס'איז נישט דא קיין כשר פלייש, איי דאנט קעיר צו עס הייסט אהרן, זלמן לייב, די אלע פליישן איז נבילה טריפה. און רבותי, איך בין מסכים צו ר' אהרן, ר' אהרן האט געזאגט זייער א גוט ווארט. וואס האט ר' אהרן געזאגט? ר' אהרן האט געזאגט אז אין צייט פון רעבן זכרונו לברכה איז אויך נישט געווען קיין כשר פלייש און ער וועט גיין מתקן זיין אין צייט פון רעבן זכרונו לברכה. עניוועי, איך בין מסכים אז ס'איז דעמאלטס אויך נישט געווען קיין כשר פלייש ווייל אונז האמיר געקענט די שוחטים, האמיר געקענט ר' עזריאל גליק, מ'האמיר געקענט די אלע שוחטים. למעשה איז אייביג געווען א פראבלעם די פלייש. ר' עזריאל גליק האט געוואטשט דעם רעבינ'ס טיר אז ס'זאל נישט צוקומען צו אים, און מ'האט אים אלץ פארקויפט אז ס'איז אלעס אין בעסטן ארדענונג. די איינציגע זאך איז, דאס איז ר' אהרן גערעכט, אז דעמאלטס איז אויך נישט געווען כשר פלייש. די איינציגע זאך איז אז ער האט געמיינט ער וועט מתקן זיין, ער האט נאך געמאכט א גרעסערן קלקול. און ס'קומט ארויס צוביסלעך. יעצט וויל איך ענק זאגן נאך א זאך. רבותי, איך האב ענק געזאגט פאריגע וואך, כ'על ענק זאגן נאכאמאל, מ'גייט שיקן די קינדער אין קעמפ. די קעמפ איז זייער א פיינע זאך, ס'איז פרישע לופט, ס'איז אלעס. ס'איז פיין מ'איז אבער נישט דארט מיט די עלטערן און מען דארף זייער זייער וואטשן, בפרט נאך אונז שלאגן מיר זיך נאך אז זאליקא זאל ארויסווארפן איינעם וואס ער ארבעט דארטן ביי דוד'ן אין קעמפ וואס ער האט ברוך אלי' מכשיל געווען בחורים און דערווייל האט מען נאך נישט מצליח געווען. רבותי, מען זאל אנזאגן די קינדער אז ווען איינער טאטשט דיך זאלסטו גראד קאלן די פאליס און דיין טאטן. יעצט איך וויל ענק זאגן א אינטערסאנטע זאך. עטס געדענקט פאריגע וואך האב איך ענק געזאגט וועגן מ'זאל האבן א סיקרעט קאוד צווישן די קינדער, איינער האט געוואלט אויפפיקן א מיידל און ער האט געזאגט אז דיין מאמע האט מיך געשיקט איך זאל דיך אויפפיקן, האט זי געזאגט וואטס אווער סיקרעט קאוד און ער האט נישט געוויסט ער איז אנטלאפן און זי איז געלאפן גראד זי האט געוואלט רופן די פאליס האב איך ענק געזאגט מ'דארף דאס מאכן ביי די אידן אויכעט מ'זאל האבן אזא סיקרעט קאוד דאס איז זייער זייער וויכטיג צו האבן אזא סיקרעט קאוד איז וויל איך ענק זאגן יעצט א מורא'דיגע זאך. הערן סאמטינג ווערי אינטערעסטינג. מען דארף האבן נאך א סיקרעט קאוד איך האב ענק אויך דערציילט אז רבי יודל אז מען האט אהיים געשריבן א בריוו אז סאיז דא צופיל לאקשן מיט טשיז האט ער גענומען א גרויסן טאפ און האט יענעם אנגעשטאפט אלטע אזיאטישע מארמארישע פערד געווען עניוועי וויאזוי גייסטו אפקאלן דיין טאטן צו דיין מאמען אז א קאונסלער פאטשקעט דיך צו א מלמד פאטשקעט דיך ווייסט וואס גייט זיין מען וועט דיך אזוי רוידעפן אז דו וועסט נישט זעהן די ענד אוו איט האלט איך אז יעדער טאטע זאל מאכן א סיקרעט קאוד מיט זיין קינד. אין רוסלאנד פלעגט מען אזוי טוהן אז מ'האט געוואלט שרייבן אז ס'איז זייער גוט דאס לאנד, מ'האט אבער געוואלט יענער זאל פארשטיין ס'איז פארקערט האט מען עס געשריבן מיט רויטע טינט האט מען געוויסט ס'איז בלוט אז מ'סטראשעט אים, די זעלבע דארף מען דא אויך מאכן, מ'דארף מאכן אזא זאך, ס'איז א מורא'דיגע זאך, שמועס זיך אפ מיט דיין טאטן עפעס א סיגנעל, אז טאמער כ'וועל דיר זאגן איך ווייס אז די בעלט פיט מיר נישט, כ'בין געווארן דארט, צו וואטעווער איט איז, יעדער קען זיך אפשמועסן וואס ער וויל, אז כ'וועל רעדן פון פיש פיקל האט די איינער א. זאלסטו וויסן, טאטע, קום שוין ארויס ווייל ס'איז צרות. טאטע, איינער פאטשקעט מיך, איך קען עס נישט זאגן אויפ'ן טעלעפאן ווייל נישט וועט מען מיך רודף'ן. מאכטס סימנים, הציבו לך ציונים, דער אייבערשטער האט אונז געזאגט פאר מיר זענען געגאנגען אין גלות, הציבו לך ציונים, מאכטס ענק אזאלעכע סימנים, אז טאמער עטס וועטס גיין זאלט עטס וויסן וויאזוי צוריקצוקומען. סאו צוויי וויכטיגע זאכן, קודם יעדער זאל האבן א קאוד מיט'ן קינד, אז טאמער יענער קומט זאגן דיין טאטע האט געזאגט איך זאל דיך אויפפיקן אדער וואס, זאלסטו וויסן וואס איז די קאוד וואס איך האב. טאמער ער 'ט נישט וויסן דעם קאוד זאגט ער דו לייגנסט. די צווייטע זאך זאל מען וויסן אז ווען דו רעדסט מיט דיין טאטן זאלסטו אויכעט האבן א געוויסן קאוד, סא טאמער זאגסטו דאס פאר דיין טאטן זאל דיין טאטע וויסן ער זאל שוין פאקן די פעק און ער זאל שוין קומען צופארן דיך אויפפיקען ווייל מען האלט דיך אינמיטן מאלעסטן צו מען האט דיך שוין מאלעסטעט. דאס איז זייער וויכטיג רבותי. דאונט טעיק דיס פאר א דזשאוק, טעיק דיס סיריעס. סאו די צוויי קאודס האב איך ענק יעצט אויסגעלערנט. מען קען נוצן דעם זעלבן קאוד פאר ביידע. מען קען נוצן דעם זעלבן קאוד, לאמיר זאגן נאמבער פייוו טרי טו וואן, מיינט קום שוין מיך אויפפיקן. זאלסט נישט נוצן ניין וואן וואן ווייל די הנהלה וועט עס גראד כאפן. עניוועי, יעצט לאמיר גיין ווייטער. ס'איז דא א וועבסייט וואס ס'הייסט סעיפלי עווער עפטער, SAFLYEVERAFTER, דאט קאם. מ'האט מיר דא זייער שיינע וויכטיגע זאכן, איך האלט אז יעדע טאטע און יעדע מאמע דארף עס דורכליינען, צו זעהן, פונקט אזוי ווי מ'דארף וויסן וויאזוי זיך אויפפירן אידיש, דארף מען וויסן וויאזוי אפצוהיטן קינדערלעך אויך, און ס'איז דא אסאך גוטע איידיעס דארט, און ס'איז דא בוקס, מ'קען ארדערן בוקס, מיי באדי איז מיי פרייוועט טינג, קאסט צען צוועלף דאלער, איך ווייס נישט וויפיל ס'קאסט, באט איך וויל דיר עפעס זאגן, ס'קומען ארויס יעצט כסדר נייע ביכער, און יעדער האט דאך אינטערעסאנטע וועגן וויאזוי זיי אפראוטשן זאכן. יעצט איך האב אויך מיינע וועגן ווי עטס הערטס דאך שוין אסאך יארן ברוך השם, און אין די זעלבע צייט איך קוק אויך אין די אלע זאכן, איך ליין און איך קוק און איך גיי אין סקול און איך לערן זיך, סאו ס'איז זייער וויכטיג מען זאל האבן אסאך דיפרענט אפיניענס פון יעדע זאך, ווייל בעסיקלי יו קען אנלי גאו גוד נאט בעד, סאו כ'האב עס ארויפגעלייגט אויף מיין בלאג, ווער ס'וויל קען זיך קאנעקטן מיט די פרוי. און ארדערן די בוקס, ווער ס'וויל קען ליינען אירע אויפפאסונגען וועגן קינדער היטן, ווייל יעדער וואוינט אין אן אנדערע סאסייעטי, יעדער האט אנדערע פראבלעמס, און יעדער זאל ארויפגיין אויף מיין בלאג, ס'איז נחום ראזענבערג דאט בלאג ספאט דאט קאם, דארט וועט איר טרעפן ווי איך עדווערטייז דאס. אויך די דזשואיש קאמיוניטי וואטש, דזשעי סי דאבעליו, טוט עס אויך עדווערטייזן, ס'איז זייער וויכטיג, ליסען. עטס האטס קינדער, יו ברינגינג אפ טשילדערן יו דאנט וואנט טו לוז דעם, ספעשעלי נישט פאר א חזיר, מאכט זיך אמאל דער אייבערשטער שטראפט א מענטש, שטארבט אים א קינד חלילה, זייער ביטער דער צער, ס'איז אבער נאך ביטערער ווען ער בלייבט לעבן און ער איז אפגע'חזר'ט און דו קענסט נישט זען פון אים מער קיין נחת און ער קאסט דיך נאר געלט און כח און אנדערע זאכן, און עט די ענד אוו די דעי ווייסטו דער איז נאו טאמאראו פאר אים, ס'איז ווערי ווערי ווערי הארטינג, יעצט וויל איך זאגן נאך זייער א וויכטיגע זאך. ווי יעדער ווייסט, איז געווען נעבעך א קינד נעכטן וואס האט געפעלט פון תלמוד תורה און איז נישט אהיים געקומען, זעקס האט זיך די מאמע אויפגעוועקט, נארמאל קומען דאך אזאלכע קינדער אהיים צווייע דרייע פירע יעדער האט דאך אן אנדערע צייט, פארוואס די מאמע האט זיך אויפגעוועקט זעקסע ווייס איך נישט, און נאכדעם האט מען אים ערשט געטראפן אום האלב עלף ביינאכט אנהארמד, כ'וויל ענק זאגן. היסטערי ריפיעטס איטסעלף, ס'איז געווען אמאל פון די שומרים איינער, ס'הייסט משה ווייזער, האט אויפגעפיקט א מיידל פון זיבן יאהר אין ווילימסבורג, עס געהאלטן פֿיר שעה אין זיין קאר, כ'ווייס נישט וואס ער האט געטוהן מיט א מיידל פון זיבן יאהר פֿיר שעה אין די קאר, באט סאמטינג הי מאסט האוו דאן, ענד מעיבי איט וואזענט אפראפריעט אידער, קאוד בי, איך ווייס נישט, היינט בין איך שוין נישט זיכער גארנישט, אזוי האב איך ענק שוין געזאגט, איך האב שוין אזויפיל ספיקות. זייט אונז זעמער עוסק אין די עמלק, מלחמות עמלק און עמלק איז באטרעפט ספק, האב איך שוין אין יעדע זאך הונדערטער ספיקות. ס'האט געמאכט א פראבלעם. יעצט דער והוא לא היה והוא היה באותה הוי' דא, דאס איז דער משה. דער ווייזער, דער וואס האט געטראפן זיין טאטן אינעם זעלבן בתי זונות ווי ער, זיי האבן זיך אינאיינעם געטראפן דארט ביי די זעלבע שיקסע. זעט אויס זיי האבן דעם זעלבן טעיסט, א טאטע מיט א זון האט ער געהאט דעם זעלבן. ט, וואס זיין טאטע האט ליב געהאט האט ער אויך ליב געהאט, דער איינציגער חילוק איז, זיין טאטע איז געווען מיט פינף און דרייסיג יאר עלטער פון אים, וואלט ער שוין געדארפט ליב האבן אן אנדערן טעיסט, באט ליסן, איי דאנט געט אינוואלווד, די גמרא זאגט, ווען איינער איז להוט אחר עריות כל העולם כולו דומה לו כמישור, אזוי ווי א טאל, ער קערט זיך איבער, ער ער ער איז נאט סטעיבל. עניוועי. כ'האב געוואלט זאגן אז דאס איז וואס דא געשעהט, מען האט גענומען דעם לייבעלע קאלעצקי, מען האט פארשוויגן אלעס, מען האט נישט געמאכט געהעריג תקנות, קינדער זענען ווייטער הפ קר, יעדער קען גיין אין א תלמוד תורה אפווארטן קינדער, ס'איז נישט דא א ספעשל קאנטראל אז יעדעס יונגעל מוז זיין אויף א באס, למשל ס'איז דא זעקס באסעס אויף יעדן באס מוזן זיין די קינדער, ס'איז דא סיסטעמס וואס ווען די קינדער גייען ארויף איז ווערט עס גערעדזשיסטערט אויפן באס פונקטליך אז ער איז ארויף, נאר אונז מ'דאך נישט אויסגעבן געלט אויף קיין סיסטעם, ס'דאך א שאד. געהארגעט זאלן ווערן נאך אפאר קינדער אבער אבי דאס געלט זאל בלייבן ביי ראש ישיבה אין טאש, דו ווייסט דאך וויאזוי אונז זעמער, סאו יעצט אז מען האט אויסגערופן אז מען זוכט א קינד, ק, כמעט קיינער איז שוין נישט געגאנגען זוכן, נאובאדי גיווס ע פלייאינג הוט, ווייל טאמער מען וועט אים נישט טרעפן וועט אויך נישט זיין גארנישט, און אז מען וועט אים יא טרעפן, מען האט אים יא געטראפן, וועט נישט אויסזאגן דעם אמת, זיי זאגן ליגנט די שומרים, די ארגסטע ליגנערס די שומרים מיט די הצלה, סאו. דער עולם איז נישט אזוי געגאנגען, ענדליך מ'האט אים געטראפן האלב עלף ביינאכט, ס'איז געקומען יעצט א ידיעה וואס איז געווען, ווי ער איז געווען באהאלטן, ווער ס'האט אים אויפגעפיקט, ניין, פארוואס אים האט אויפגעפיקט א רבי'ש קינד, אדער די מלמד, אדער א מאלעסטער, און ווען ער איז שוין זאט געווארן האט ער אים איבערגעלאזט, אדער אין די גאס, אדער אין תלמוד תורה, איך ווייס נישט ווי, איט מעיקס נאו דיפרענס, און עווריטינג גייט זיין גוט שטיל, ווייל מ'איז שוין צוגעגאנגען צו די מנהל. ער האט שוין געזאגט פאר מנהל, ליסן, אז דו וועסט פארציילן וואס איך האב געטון געטון מיט דעם יונגעל, איך וועל פארציילן וואס דו האסט געטון פאריגע וואך מיט א צווייטן יונגעל, דאס איז א שמור לי ואשמור לך ביזנעס, ענד עז לאנג עז די פיפל אר נאט אינטערעסטעד טו פיקס די קאמיוניטי איטס נאט גאנע בי פיקסד, ס'עט זיין א דזשעיל דא א דזשעיל דארט באט דאס הייסט נישט געפיקסט א קאמיוניטי, ווען יעדער איז א רוצח און מ'שיסט מענטשן אין די גאס. און דזשאסט ביקאוס מ'האט איינעם איינגעזעצט מיינט נישט אונז האמיר א סעיף קאמיוניטי, מיינט אונז האמיר גארנישט, סאו שפילטס ווייטער געימס. וויענער רב, אפשר קענט איר מיך אפרופן יעצט אז איך זאל חלילה נישט ארויפלייגן די מעשה, זייער נישט גוט אז סגייט ארויף אזא מעשה, אפשר רופט איר מיך אן איך זאל למען השם עס אראפנעמען אזוי ווי איר האט אפגערופן ביי משה אלי' טייטלבוים. לאמיר זעהן וואס מ'קען דא אויפטון צו ראטעווען די חזירים אז זאלן קענען ווייטער ארומגיין מיט די ערווה אינדרויסן. כ'האב נישט קיין נקמה אין קיינעם, נאר כ'וואלט זייער געוואלט וויענער רב אז איינער זאל אפמאלעסטן צוויי דריי פון אייערע קינדער און זאלן ארויסגיין לתרבות רעות, דעמאלטס וועט איר אנהייבן צו פילן אויף די אייגענע הויט וואס דאס הייסט מאלעסטן קינדער. כ'האב אייך געזאגט, דאס וואס איר האט צובראכן א שול דאס איז גארנישט קעגן דעם וואס איר ווילט אז מ'זאל בעקן חזירים און זיי לאזן אז זאלן ווייטער אנהאלטן. סאו דאס איז עס רבותי, איך בין נאר די ספאוקסמען, איך בין אזוי ווי סי ען ען בעת די מלחמה, איך פיר נישט די מלחמה. צו א סערטען עקסטענט פיר איך עס יא, אבער איף יו רילי וואנט טו דיסטרוי די קאמיוניטי, וויל איך ענק זאגן ס'וועט ענק נישט געלונגען, פארוואס ווייל דער אייבישטער איז מיט אונז און ער וואטשט הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל בפרט נאך די קינדער, נאר וואס ס'פאלן נאך אפאר יאר קרבנות. יעצט האב איך געוואלט זאגן אז אפילו היברו יוניווערסיטי מאכן אז מ'זאל נישט טארן האבן קיין איסור יחוד מיט קיין מיידלעך, ווייל זיי זאגן אז ס'ברענגט ארויס אסאך אסאך פראבלעמס, ווייל איר פארשטייט די אינגע מיידלעך ווילן זיך חנפ'ענען צום פראפעסער, און אויף דעם באקומען זיי פעיוועריטיזם, זיי באקומען ענפערס פאר טעסטס, מארקס, ס'גוט, בקיצור, און אבער דאס קאסט א פרייז, דאס קאסט אביסל זנות, איז למעשה. ס'געשעהט צופיל פראבלעמס און צופיל אלעגעישאנס און זיי האבן מורא פאר לאוסוטס, איז במילא האבן זיי געמאכט יעצט אז אפילו א סטודענט דארף רעדן מיטן טיטשער, מיטן פראפעסאר, קענען זיי נישט רעדן, נאר מיט אן אפענע טיר, איר הערט ווי מ'האלט. דאס וואס סאטמאר האט נישט פארשטאנען איז זיי האבן געגעבן מיידלעך אונטער די קער פון שלמה הערצאג, מיט יוסף יגן פון מאנסי, מיט נחמיה וועבערמאן, דעיס פארשטייט שוין היינט אפילו היברו יוניווערסיטי פון ירושלים, שטעלט אייך פאר ווי מען האלט. יעצט האב איך געוואלט זאגן, ס'איז געווען יעצט צוויי הונדערט סלאטס אין מאנטיסעלא פון סעקשאן עיט, און מענטשן זענען אהינגעגאנגען און געווארט א גאנצע נאכט, פארוואס?

וויאזוי די חזירים רוען נישט איין. חיים האלפערן דער וועלטס חזיר וואס האט געטאטשט פרויען און מען האט באצאלט מיליאנען דאלער ווען פרישוואסער האט באצאלט אז מען זאל אים אראפנעמען פון די בלאגס עה בקיצור מען האט אפגעסטראשעט די וויקטעמס מען האט באצאלט פאר די וויקטעמס מען האט געטוהן כל דבר אסור נו ער איז דאך אבער אן אויסגעשמיסענער מענטש ווייל דעם ציבור קען מען נישט פאלגן וועגן דעם איז אלץ דא די ירושלמי זאגט אז טאמער ווייסטו נישט אם הלכה רופפת בידיך, אויב די הלכה איז שוואך, דו ווייסט נישט וויאזוי מען פסק'נט, פוק חזי מאי עמא דבר, קוק וויאזוי מען פירט זיך אין די גאס, דו'סט שוין טרעפן די הלכה פונקטליך. פארוואס? ווייל די גאס האט א רוח הקודש, אזוי ווי אונז געפינמער אין מסכת פסחים, זיי האבן נישט געדענקט טאמער ס'געפאלט זיך שבת, צו די מכשירים זענען אויך דוחה צו נישט, זאגט דארטן די גמרא, האט געזאגט קוק וויאזוי מען פירט זיך, אז מען פירט זיך אזוי איז עס דוחה, און אזוי ווייטער, ווייל דער ציבור האט אן ענין פון רוח הקודש, און זיי האבן אן ענין פון סייעתא דשמיא, עניוועי דעם ציבור קען מען נישט פאפן, מען ווייסט ער איז א חזיר, דעטס איט, פינישט, ער איז אפגעסטעמפלט, ער איז געלאפן צו די רבנים, די רבנים. און שטעל דיר פאר, טובי' חטא זונטאג מאנטאג האט אויך אונטערגעשריבן אויפן בריוו אז נאך א יאר וואס מ'האט אינוועסטיגעיטעט אלעס איז מען געקומען דערויף אז ס'איז אלעס שוא ושקר. העי, טובי' חטא, אפשר ביסטו געקומען ס'איז שוא ושקר, אונז ווייס מיר אז ס'איז אמת. און ס'איז דא פרויען וויקטימס, איך בין געווען אינוואלווד מיט דעם וואס האט געמאכט די חקירות פון די פרויען, די פרויען האבן עדות געזאגט אלע עקסטרע אז ער האט געזינדיגט מיט זיי, דזשאסט ביקאוז יו אר פאוערפול מיינט גארנישט, כ'על דיר זאגן ער האט אזוי נישט געזינדיגט ווי דיין פלייש איז כשר. פארשטייסט? יעצט דאס אליין אז ער מוז גיין בעטן בריווען דאס איז א געוואלדיגע שאנדע פאר אים ווייל דאס ווייזט ווער דער'ס סמאוק דער'ס פייער. יעצט ס'איז דא איינער וואס ער הייסט אליקים שלעזינגער. ער איז אויך אונטערגעשריבן. און נאכדעם איז דא אונטערגעשריבן חיים מאיר וואזנער דער היינטיגער פוסק הדור דער וואס האט איבערגענומען זיין טאטענס פלאץ. און נאכדעם איז דא טובי' חטא זונטאג מאנטאג. כ'ווייס נישט ווי קומסטו אריין דארטן, טובי' חטא דו ביסט דאך זיכער נישט געווען דארט צוקאפנס ווייל דו וואוינסט דאך אין ירושלים. און נאכדעם איז דא איינער לעזער דוד פרידמאן, דער לעזער דוד פרידמאן דעם האט גענומען די בעלזע די מאכניווקע בעלז בעלז מאכניווקע איך ווייס פונקטליך וויאזוי מען זאגט עס באבוב פארטי פייוו איך קען נישט פונקטליך די אלע גמטריאות עניוועי האט איז איז ער איז דארטן ביי זיי דער רב. זייער א געלונגענער מענטש, איך קען אים נאך פון וויזשניץ, א מורא'דיגער געלונגענער מענטש, נאר אדער פארלירט ער שוין דעם שכל, אדער האט מען אים אויך געגעבן אפאר טאלער. ווי קומסטו אונטער צו שרייבן אויף דעם לעזער דוד? דו האסט אויכעט מברר געווען? איך וועל דיר געבן אין לאנדאן דעם רב וואס מען האט אים געסטראשעט מיטן לעבן און ער האט געהאט עטליכע פרויען וואס זענען אים געקומען עדות זאגן, סאו פארוואס האסטו דיך נישט דורכגערעדט מיט יענעם רב? וואס הייסט דו האסט אויך אונטערגעשריבן? דו ביסט אויכעט א בהמה ווי די אלע? דו ביסט דאך נישט קיין שטאטס רב, ביסט דאך א רב פון א פרייוועט קהילה. יעצט די רבנים מיינען זיי האבן געטון א גרויסע חכמה מיט דעם, באט באמת דעי דיד די ביגעסט מיסטעיק ווייל דאס האט זיי אראפגעברענגט, ס'האט יעדן רב עקסטרא אראפגעברענגט, און אפילו טובי' חטא, און די אמת טובי' חטא זונטאג מאנטאג האט עס נישט אראפגעברענגט, ער האט אונז געגעבן נבילות בשאט נפש, דאך א לאו-לייף נישט דא זיין, כ'ווייס נישט צו ס'איז דא זיין גלייכן פינקל איז א צדיק הדור קעגן אים, ער האט מודה געווען די דעוויל גאט טו מי. ער לויפט נאך ארום אז ס'איז אלעס כשר. סאו אונז האמיר נישט קיין פראבלעם אז די רבנים האבן אונטערגעשריבן ווייל ביי אונז מיינט זייער סיגניטשער גאר גאר ווייניג, איט דאז נאט ריעלי מין עניטינג. אלל איט מינס איז אז ס'איז דא פראבלעמס, דעטס אלל איט מינס. עניוועי, איז וויל איך זאגן פשוט פאר. די אלע רבנים וואס האבן אונטערגעשריבן, עטס האטס נישט ארויף געברענגט חיים האלפערן פונעם שמוץ, עטס האטס ענק אריין געלייגט אין א טיפערערן שמוץ, ענד יו שוד ריעלי סטעי דער, ביקאוז יו אר ווארט נאטינג, די אלע רבנים זענען נישט ווערד גארנישט. יעצט באמת, אונז אלע עסקנים וואלט מיר געווען צופרידן ווען חיים קומט ארויס מיטן אמת, חיים האלפערן זאגט יא כ'האב יא געטאטשט איך בין דורכגעפאלן וואס זאל איך טון, וואלט אונז גוט געשטאנען, איי ביסט א חזר, עט ליעסט יו עדמיט איט אז דו זאגסט נאך ס'איז גארנישט געווען. האסט נאך אינטימידעיטעד וויטנעסעס מיט וויקטימס? האהא דעטס בעד נוז, די זינד איז נישט אזא גרויסער חטא ווי די אינטימידעישן, ווייל אז דו האסט געזינדיגט קענסטו זאגן כ'האב געהאט א יצר הרע כ'בין דורכגעפאלן, אבער וואס באגראבסטו יעצט יענעם? דאס האט דאך סאטמאר געטון, זיי האבן געזען זיי האבן געהאט א שמוציגע קאמיוניטי, זיי האבן נישט געוואלט אז ס'זאל הייסן זיי האבן א שמוציגע קאמיוניטי, זענען זיי געגאנגען זיי האבן אינטימידעיטעד יעדן ווער ס'האט גערעדט פון דעם, דאס האבן זיי דאך געטון צו מיר, קודם האבן זיי מיך געשאסן, נו האבן זיי געגאסן בליטש אין מיינע אויגן. און נאכדעם האבן זיי געטוהן ווי זיי האבן געקענט האבן זיי געטוהן אביסל רשעות, דעטס ראנג, ליסען יו דיד איט, טעיק בלעים, די דייטשן האבן גענומען בלעים אז זיי האבן געהארגעט די אידן, די פאלאקן אויכעט, קיינער דענייט עס נישט, עטליעסט טעיק בלעים און סעי יו סארי. ס'אריינגעקומען יעצט פון מעלבורן אז נאך פינף פון די הויפט פירער פון חבד האבן געמוזט רעזיגנירן, קאניע וועיד און כלבך השם, בקרוב וועט זיין ביי אונז אויך אזוי, זארגטס ענק נישט מ'ארבעט, עטס ווייסט נישט, איך קען נישט יעדן טאג זאגן וואס ס'טוט זיך, ווייל אונז האמער בקבלה. די וואס האבן געהאדעוועט אקסן האבן זיי נישט יעדן טאג געמאסטן דעם אקס די וועיט ווייל ס'וואלט צו שנעל נמאס געווארן. נאך א וואך צוויי הייבט מען אן צו זעהן מיט וויפיל דער אקס איז געווארן מער וואג. דאס זעלבע דא אויכעט, ס'קומט צוביסלעך, איטס אנפאלדינג ווערי ווערי נייס ברוך השם. יעצט כ'האב געוואלט זאגן נאך א זאך, ס'דא א לענדלער אין אפ טאון זייער א גרויסער עושר ער הייסט עליה קדח, נישט קדאָס, מײַן לשון איז בכבודו נאָר קדאָך. דער חזר איז אַזאַ מין גרױסער חזר, אַז ער פֿאַרדינגט פֿאַר מענטשן דירות, און ער לײגט אַרײַן אַ װידעאָ, אַזױ װי בערי פֿרױנדעל. ער איז נישט קײן ראַבײ, אָבער ער קוקט אױך נאָך, װאָס מע טוט דאָרטן אין זײַן הױז, װאָס ער פֿאַרדינגט. סאָ, איך װיל װאָרענען יעדן מענטש, ס'איז דאָ אַזעלכע ספּײַ-שאַפּס, מע דאַרף זיך קױפֿן אַזעלכע זאַכן, מע זאָל קענען זען, צי מע האָט אין דער הײם אײנער, װאָס ס'קוקט אים נאָך. יענער קען אריינקומען דיך וויזיטן, ער לייגט אראפ א קליינע זאך, ס'איז דין, ס'איז גרויס ווי א קנעפל פון א העמד, ס'איז די העלפט די סייז, ער לייגט עס דיר אראפ ערגעץ און ס'קלעבט זיך אויף די וואנט, און דו ווייסט אפילו נישט אז ער קוקט דיר אלעס נאך. ס'יעצט ארויסגעקומען פון ענגלאנד א ריפארט אז די חרדים זיי האבן די שענסטע הייזער, זיי האבן אין די בעסטע געגנט, און זענען די ארעמסטע וואס איז דא זענען אנאימפלויד קאמפעירד צו די ענגלישע גוים. יעקב וין האט זיך געבעטן למוד תסרוי, נאר קיינער וויל נישט, נאבאדי וואנטס טו ווארק אלאנג וויט דיס. ס'איז אויך ארויסגעקומען יעצט וועגן דעם גרין האוז, גאנצעטע צייטונגען וואס די וויקטעמס זאגן אז מ'האט זיך געסטראשעט, ברוך השם איטס קאמינג אוט, די גוים גייען זיך אנהייבן אויסצולערנען פארוואס אונז קען מען נישט קומען פאראויס. יעצט, כ'האב שוין געזאגט וועגן דעם ראביי. ער איז אן אייניקל פון יאסעלע ראזענבלאט. ער הייסט יונתן ראזענבלאט, ער איז געווען א רב פון איינע פון די שענסטע שילן אין אפטאון מאנהעטן, עניוועי, ס'האלט שוין דארטן אז צוויי הונדערט מעמבערס האבן געבעטן אז ער זאל רעזיגנירן און ער גייט מסתם רעזיגנירן, ער זעהט אז ווייט קען ער שוין נישט גיין אזוי אבי מ'נעמט זיך איבער זיי. ס'אויך דא יעצט א סטאדי אז פעדאפיילס האבן אסאך פיזיקעל אירעגולעריטיס אויכעט. זיי ברויכן גיין פאר העלפ ווייל זיי האבן מיינער פיזיקל ענאמעליס, דאס מיינט MPA, זיי כאפן נישט אז זיי ברויכן גרויס העלפ. שוין, ס'איז דא די וואס מ' טוען וועגן די חרדי'שע סקולס אז מ'זאל נישט צונעמען דעם עדיוקעישן, ארבעטן זייער פעסט, יעדער טוט ברוך השם זיין חלק. שוין, האטס מיר אלע א גוטן, א פרייליכן, א לעכטיגן שבת כל טוב.